לחיים לחיים. ביז פאר די ביי יארצייט פאר ס'איז געווען פאר די פאר חסידים פאר חסידות האט מען פראוועט א יארצייט האט מען פאסט מען דאך ביי א יארצייט אין גמרא איז דא א רמז אויף דעם אז א יארצייט פאסט מען גמרא אין נדרים אז האומר כיום שמת בו אביו שולחן ערוך ברענגט זיך מנהגים דינים אז יארצייט איז א טאג וואס מען פאסט. די זאך וואס ביי יארצייט גיבט מען תיקון און מען מאכט א פארברענגען און ס'איז א גאנצע חגיגה, דאס איז זיך אנגעהויבן מיט מיט ביי חסידים איז דאס אזוי. ס'איז דא עפעס א ווארט אז חסידים האבן געטענה'ט אז אימיצער וואס אימיצער וואס ווייסט ווי צו אימיצער וואס ווייסט נישט ווי צו עסן

קען מען עסן און אויכעט און אויכעט און אויכעט נישט קאליע מאכן? דאס איז דאס איז א ווערטל, אבער לפועל איז דא אז א יארצייט איז נישט נאר עפעס א יום שמחה, עס שטייט דארט למעלה בשעת ס'איז דא א יארצייט א הילולא פון א צדיק עס שטייט בשעת דער צדיק גייט ארויף די נשמה קומט אראפ דא אין דער וועלט דער צדיק טוט אפ די זאכן וואס דער צדיק דארף אויפטון.

ועל כל פנים איז איז א הילולא איז א איז א איז א שמחה מ'מאכט א פארברענגען מ'רעדט דברי תורה מ'רעדט עפעס א ווארט דער אלטער רבי זאגט אין תניא אין אגרת הקודש אין סימן כ"ח בשעת די אלטע בריוו ווי דער אלטער רבי שרייבט צום צום בארדיטשעווער דער אלטער רבי שרייבט צו אים בשעת די הילולא פון א צדיק איז מיתת הצדיק איז מכפר אפילו על הזדונות אזוי ווי פרת חטאת דער אלטער רבי אין אגרת הקודש דער רבי זיך אלעמאל קאכן דער אלטער רבי איז פועל ישועות בקרב הארץ אז בשעת א צדיק ביום הסתלקותו איז ער פועל ישועות אויכעט אין דעם אין ארציות אין די טיפע נידעריגקייט אין ערדישקייט דארטן טוט ער אויף איז ער פועל ישועות אזוי שטייט אין תניא איז אויף צו ווערן כלים אויף די עניינים איז מאכט מען א פארברענגען נישט פאסטן ביי אונז מענטשן ווי מיר איז פאסטן איז נישט איז לאו דווקא מעורר הייבט מען זיך נישט אויף אזויפיל, מען זיצט צוזאם ביי א פארברענגען און מען זאגט לחיים, און מען חזר'ט עפעס א ווארט, מען איז מתעורר אביסל, איז לחיים לחיים. זינגען עפעס א ניגון מסתמא, ניין? איך ווייס נישט וואס.

די ערשטע מאל וואס וואס די איינציגע מאל וואס ס'ווערט דערמאנט דער תאריך דער טאג כ' אב אין גמרא אין משניות איז דאס אין מסכת תענית, די משנה דערציילט דארטן אז ס'איז דא קרבן ס'איז דא געווען א קרבן העצים, קרבן העצים הייסט אז ס'איז געווען א תקופה אין זמן די אז נאך נאך גלות בבל אין אנהייב פון בית שני ס'איז געווען א צייט וואס ס'איז נישט געווען בשעת מ'איז געקומען פון בבל, איז געווען האט מען נישט געהאט קיין עצים פאר די מערכה אויפן מזבח האט געפעלט האלץ נישט געווען קיין האלץ און יעמאלט איז געווען אפאר געוויסע אידן וואס זיי האבן מנדב געווען עצים על גבי המזבח יעדער עפעס ניין אידן ניין ניין אידן נישט וואס שפעטער איז געווען ניין אידן וואס האבן מנדב געווען האלץ פארן מזבח אין יענעם תקופה. און ס'געווען אנדערע וואס האבן מנדב געווען אסאך האלץ וואס האט געסטייעט פאר א לענגערע צייט, אנדערע פאר א קלענערע קלענערע מאס צייט, ווי בשעת איינער האט געבראכט האלץ א געוויסער טאג האט מען גענוצט זיין האלץ זיין האלץ ביז ס'האט זיך אויסגענוצט, דערנאך האט א צווייטער מנדב געווען האלץ, און מצד דעם איז אפילו שפעטערע צייטן וואס ס'איז געווען האלץ בשפע על גבי המזבח, אין בית המקדש איז געווען האלץ בשפע, אבער בשעת ס'וועט קומען דער טאג וואס דער איד. דער איד בשעת ס'איז געווען יעמאלט ער בשעת ס'איז נישט נישט געווען קיין האלץ האט ער יעמאלט מנדב געווען האלץ האט זיין אדער ער אליין אדער זיינע קינדער זיין משפחה זיינע צאצאים האבן יעמאלט געבראכט עצים צום בית המקדש הגם עס איז געווען יעמאלט האלץ אבער לזכר דאס וואס זייער עלטער זיידע זייער זיידע האט געבראכט האלץ בשעת ס'איז נישט געווען פלעגן זיי ברענגען האלץ צום בית המקדש מ'וועט נוצן דווקא זייער האלץ אויף אין יענעם טאג. וואס זיין זיידע האט ערשטע מאל געבראכט יעמאלט האט מען געבראכט די האלץ, זיינע קינדער האבן געבראכט די האלץ אין יענעם טאג, און יענע טאג איז געווען א יום טוב פאר זיי, פאר די משפחה איז געווען א גאנצע יום טוב, און דער יום טוב די משנה זאגט איז דאס דוחה פארשידענע זאכן דעם יום טוב. אזוי שטייט אין גמרא בפירוש, בנוגע צו דער טאג פון כ' אב, זאגט די משנה וועלכע משפחה האט געבראכט עצים, וועמענס טאג איז דאס געווען, כ' אב איז דאס בני משפחת בני פחת בן מואב בן יהודה, אזוי שטייט אין משנה, דער נאמען פון דער משפחה איז געווען פחת מואב. וואס קומט פון שבט יהודה. אזוי שטייט אין משנה. אין גמרא איז דא א מחלוקת מיט צווישן ר' יוסי מיט ר' מאיר, ווער, פון וועמען קומען זיי די משפחת פחת בן מואב, צו זיי קומען פון יואב בן צרויה צו זיי קומען פון דוד המלך. אזוי איז דא א מחלוקת אין גמרא. ר' מאיר האלט אז זיי קומען פון דוד המלך, און ר' יוסי האלט אז זיי קומען פון יואב בן צרויה. איז דער רבי רעדט, די ערשטע זאך איז, וואס איז די

קען מען דאך נישט, איז דערפאר קען נישט זיין קיין מחלוקת אין מציאות אין גמרא, ווייל יעדער דעה וואס שטייט אין גמרא איז א ענין אמיתי. און וואס איז די מחלוקת דא, צו די משפחה וואס איז מקריב געווען כ' אב, צו זיי קומען פון יואב, צו זיי קומען פון דוד, לכאורה איז דאס א מחלוקת אין מציאות, ס'איז א פאקט, ס'איז א פאקט, אדער קומען וועט זיי, אדער זיי קומען פון דוד המלך, וואס יעמאלט איז דער וואס זאגט אז זיי קומען פון יואב איז פשוט א טעות, פשוט א גרייז. איז דאס נישט קיין דעה אין תורה, ס'איז א גרייז. אדער זיי קומען פון דוד, ווי איז שייך א מחלוקת אין א זאך פון א פאקט און ביידע איז אמת? נאר דער פשט איז אז דער משפחה באמת איז זענען געווען צאצאים סיי פון דוד און סיי פון יואב. דער משנה שטייט קלאר אז זיי זענען געווען פון שבט יהודה. פחת מואב פון שבט יהודה, פון וועמען, פון וועלכע, וואו, ווי זענען זיי געקומען, אדער ווער איז געווען פרטיות'דיג זייער זיידע, האבן זיי געהאט ביידע זיידעס.

און א צווייטע שיטה האלט, ניין, ס'איז נישט יואב'ס השפעה, ס'איז דוד'ס השפעה. און די ערשטע זאך פאר מען גייט אריין וואס איז די ביאור פון די מחלוקת צו ס'איז יואב צו ס'איז דוד, דארף מען פריער פארשטיין וואס איז בכלל, וואס איז די גרויסע מעלה פון מקריב זיין עצים כ' אב, ס'איז א גרויסע מעלה וואס די משנה, די גמרא זוכט פון וואו שטאמט דער משפחה, ווי קומט עס צו זיי אז זיי זאלן מקריב זיין עצים כ' אב, פון וואנעט שטאמען זיי? די גמרא אין תענית איז דא אפאר מאל יענע גמרא וואס די גמרא רעדט עפעס א מעשה מיט זכות אבות ס'איז נוגע וואס מ'וויל וויסן אז מ'זעט א געוויסער מעלה אין א מענשטן פון וואו שטאמט ער פון וואנעט קומט ער ווער איז געווען זיין זיידע וואנעט קומט אזא מענשטן די גמרא זאגט שפעטער מיוחסות שבהן מה הן אומרות ס'איז דא עפעס א מושג פון יחוס א מענטש האט אין זיך א געוויסער תכונה מיוחדת פון וואנעט קומט ער פון וואנעט שטאמט ער. איז זעט מען פון דער משנה אז ס'איז דא א מעלה מיוחדת, דער וואס האט מקריב געווען קרבן עצים ח ו איז עפעס א ספעציעל אויסגעצייכענטע מעלה, און מ'וויל וויסן פון וואנעט שטאמט עס, וועלכע, ווער איז געווען זיין זיידע, ווער האט אויף אים משפיע געווען אז ער איז געקומען צו אזא מין סארט מדריגה אז ער מקריב ברענגט א קרבן עצים כ' אב, וואס איז די גרויסע מעלה פון ברענגען א קרבן עצים ח ו, איז די מעשה איז אזוי, איז בכלל אין ברענגען א קרבן עצים איז א גרויסע מעלה. די די אידן וואס האבן געבראכט קרבן עצים בשעת די וואס האבן געבראכט די האלץ פארן מערכה בשעת עס האט געפעלט יעמאלט איז איז עס געבליבן א חגיגה במשך דעם גאנצן זמן בית שני אז זייערע קינדער און קינדס קינדער און זייערע אור אייניקלעך האבן אלעמאל געפראוועט יענעם טאג וואס זייער עלטער זיידע האט יעמאלט געבראכט עצים די ערשטע מאל בזמן בית שני. און מען האט עס געפראוועט און מען האט געבראכט עצים יעמאלט, וואס איז די גרויסע מעלה זיי האבן געבראכט עצים על גבי המזבח, ס'דא מענטשן ס'דא פארשידענע אידן וואס ברענגען קרבן תודות און ברענגען עולות לקייץ המזבח, וואס איז, און מען מאכט נישט קיין חגיגה פון דעם לדורי דורות, אז ס'געווען א צייט למשל אז ס'איז נישט געווען לאמיר זאגן ס'איז געפעלט אויפן מזבח קרבנות, און עמיצער איז געגאנגען און מנדב געווען עפעס א עולה פאר לקייץ המזבח. אדער פארשידענע סארט זאכן א תודה, מאכט מען דערפון נישט קיין גאנצע חגיגה במשך כל הדורות, דווקא בשעת ס'רעדט זיך וועגן דעם קרבן העצים איז דאס א גאנצע חגיגה וואס די משפחה זיינע גאנץ זמן בית שני האט געמאכט א חגיגה פון דעם, און א יום טוב האט מען געבראכט, מען האט נישט געזאגט, ס'דא פארשידענע דינים וואס די משנה ברענגט, ס'איז געווען ממש א יום טוב, ביז ס'דא א דעה אז ס'איז דוחה תשעה באב, א תשעה באב נדחה בשעת ס'איז געווען אויב ס'איז אויסגעפאלן דעם יו ד אב. ביי דער משפחה וואס איז געווען ביי איר יום טוב קרבן העצים, אזוי ווי דער יאר, האט מען נישט געפאסט מצד דעם יום טוב, ס'איז א יום טוב על פי דין, וואס איז די גרויסע יום טוב פון דעם, וואס איז די גרויסע מעלה אין דעם, איז די מעשה איז אז אז ברענגען א קרבן אויפן מזבח, דאס איז א מענטש גרייט, א מענטש איז גרייט געבן פון זיין אייגענע געלט, געבן פון זיינע אייגענע נכסים, און נעמען א זאך פון זיך אליין און מקריב זיין על גבי המזבח, און ברענגען א קרבן, דער קרבן זיינער וועט גיין לראש המזבח, און וועט גיין לריח ניחוח, וועט ווערן א קרבן צום אייבערשטן לריח ניחוח, און מאכן נחת רוח צום אייבערשטן, ווער איז נישט גרייט אויף דעם, נעמען פון די אייגענע געלט, ס'טאקע א שווערע זאך נעמען פון די אייגענע געלט, נעמען פון די אייגענע נכסים, ווי דער רמב ם זאגט אין סוף הלכות מעילה. דער רמב"ם רעדט אז בשעת ס'רעדט זיך וועגן די נכסים פון א מענטשן איז דא אסאך זהירות אין תורה וועגן דעם, א מענטש האט א אדם חס על מעשיו, אדם חס אויף זיינע נכסים, אבער א מענטש איז גרייט נעמען פון זיינע נכסים זיינער א טייערע זאך און מקריב זיין על גבי המזבח, וואס וועט זיין בשעת ער איז מקריב על גבי המזבח וועט עס ווערן יעמאלט א ריח ניחוח, וואס זיין בראש המזבח טוט ער אויף עפעס, ער נעמט זיינע אייגענע זאך און טוט אויף עפעס מיט דעם, ער ברענגט א קרבן, בשעת ער ברענגט א קרבן טוט ער אויף עפעס. ער זעט אז עס קומט אן אש של מעלה און מכלה עס און מכלה עס א קרבן און ס'ווערט א ריח ניחוח, ער טוט אויף עפעס. קרבן עצים די האלץ, די האלץ אליין איז דאך נישט קיין קרבן, די האלץ אליין, נישט דאס איז א קרבן, נישט דאס מאכט א נחת רוח פארן אייבערשטן, נישט דאס שאפט דעם ריח ניחוח. עצים איז דאס אויפן מערכה, דארף זיין א פייער אויפן מערכה, בשעת א צווייטער איד דארף ברענגען א קרבן, זאל ער קענען ברענגען א קרבן. אבער די עצים אליין, זיי זענען נישט קיין קרבן, זיי זענען זיך נישט קיין ריח ניחוח אויף. פארן אייבערשטן, די עצים איז נאר א הכשר בשעת א צווייטער וועט ברענגען א קרבן זאל ער האבן גענוג עצים פאר זיין קרבן, אבער דער וואס ברענגט די עצים איז דורך אים שאפט זיך נישט קיין ריח ניחוח, דורך אים שאפט זיך גארנישט נישט דא, וואס ווערט יא, דורך דעם קרבן שאפט זיך עפעס, און ברענגען נעמען פון די אייגענע נכסים און ברענגען עצים פארן מזבח, דאס איז אן אויפטו, דאס איז א גרויסער אויפטו, דאס איז אזוי אן אויפטו, דאס איז א גרויסער אויפטו. דאס איז איין זאך. וואס אין, אין כ' אב איז א ספעציעלע אויפטו, ווייל די גמרא זאגט אז אז חמשה עשר באב איז תשש כוחה של חמה, ס'איז יום תבר מגל. חמשה עשר באב יעמאלט הייבט זיך אן דער צייט וואס דער זון ווערט אביסל שוואכער, מצד דעם תבר מגל יעמאלט שניידט מען שוין נישט קיין עצים פארן מזבח, ווייל די עצים וואס וואס מ'נוצט פאר די מערכה טאר נישט זיין קיין.

וועגן געפינען עצים פאר א מזבח האט ער געדארפט טראכטן אפאר טעג פארדעם וואס ער האט געבראכט זיין קרבן. די אלע וואס האבן געבראכט קרבן עצים פארדעם איז בשעת ס'איז געווען קומען יעמאלט לאמיר זאגן ראש חודש אב, און ס'פעלט עצים אויפן מזבח, איז געגאנגען אידן און געשניטן און געשניטן און געגאנגען שניידן עצים און געבראכט צום בית המקדש. די וואס האבן אבער געשניטן די עצים כ' אב האבן געדארפט וועגן געדארפט טראכטן א וואך אפאר טעג פריער, פינף טעג פריער האבן זיי געדארפט טראכטן, בכדי אפשר ס'וועט קומען א צייט שפעטער זאלן זיי יעמאלט האבן די עצים האבן זיי געדארפט שניידן די עצים אפאר טעג פריער. יעצט האבן זיי געדארפט זיך אריינלייגן טראכטן, דאס הייסט אזוי, דו רעדסט קרבנות, קרבן עצים איז נישט וואס מיט מיין האלץ ווערט אויפגעטאן א נחת רוח, איך טוה עפעס אויף, איך ברענג עצים אז א צווייטער איד זאל קענען ברענגען זיין קרבן חטאת, זיין קרבן. איז אזוי, עס קען זיין אמאל אז א מענטש איז גרייט טון עפעס א זאך פאר א צווייטן, נישט פאר זיך, פאר א צווייטן אידן, אבער בשעת ער דערזעט א, בשעת ער דערזעט א מחסור, בשעת ער דערזעט א צורך, בשעת ער דערזעט אז עפעס אימיצער דארף עפעס, וועט ער גיין און ממלא זיין זיין מחסור. אז ער קען ממלא זיין יענעמס א, יענעמס א חיסרון וועט ער עס גיין ממלא זיין. אבער אזוי, בשעת ער שטויסט זיך נישט אן אז אימיצער פעלט עפעס, נישט דאס ליגט אים אין קאפ. אזוי נארמאל אין זיין לעבן וואס ליגט אים אין קאפ איז זיין, זיינע עניינים, זיינע עסקים. אוודאי בשעת אימיצער שטעקט אויס זיין האנט צו אים, אימיצער איז דא עפעס א מחסור, וועט ער אים העלפן, בשעת ער שטויסט זיך אן אויף דעם יעמאלט וועט ער אים העלפן, אבער גיין טראכטן וועגן דעם פון זיך אליין, פאר דעם וואס איז געקומען עפעס א מחסור, נישט, דאס נישט. און די וואס האבן געבראכט כ' אב האבן זיי געדארפט טראכטן פאראויס, אפאר טעג פאר די צורך האבן זיי געדארפט טראכטן בנוגע צו שניידן די עצים, ווייל שניידן כ' אב אליין דאס קען מען שוין נישט, שוין נישט די. לפועל איז געווען כ' אב, פאר די קאמי געווען כ' אב ווייל ס'האט געסטייט, דאס איז סתם א פאקט ווייל ס'האט געסטייט עצים ביז כ' אב, אבער אבער לגבי דער דער דער דער יום טוב פאר כ' אב איז געווען, די משפחה וואס האט געבראכט פאר כ' אב איז חמשה עשר באב, די משפחה האט געקענט שניידן יענעם טאג, די ערשטע משפחה וואס האט געדארפט שניידן פאראויס איז כ' אב, איז דא עפעס א מעלה מיוחדת. און דאס איז איין מעלה, א צווייטער מעלה איז אז די אלע וואס האבן געבראכט די קרבן עצים פארדעם איז האבן זיי געבראכט א זאך וואס וואס זיי האבן געקענט משלים זיין ביי זיך דעם חיסרון, אויב אימיצער האט געבראכט עצים, גענומען עצים פון זיין שטוב און געבראכט ט"ו באב, צו געבראכט ראש חודש אב, ה' אב, די אלע צייטן וואס די משנה זאגט, איז בשעת ביי אים וועט פעלן עצים אין זיין שטוב פאר זיינע פערזענליכע זאכן קען ער גיין אין אין וואלד און שניידן עצים, ס'איז מצוי עצים אין יענעם צייט קען ער גיין שניידן עצים, אבער די וואס האבן געבראכט כ' אב די עצים. איז בשעת ס'וועט ביי זיי עפעס פעלן האלץ, האבן זיי נישט האבן זיי נישט וואו צו גיין קריגן האלץ. אויב ס'וועט קומען עפעס א קרבן וואס ער וועט דארפן ברענגען אין א צוויי וואכן ארום, און ס'וועט נישט זיין קיין האלץ על גבי המזבח וועט ער נישט קענען משלים זיין דעם חיסרון, ווייל יענע צייט איז די, דאס הייסט אין יענעם צייט כ' אב, די עצים וואס ער האט, און קיינער אנדערש האט נישט די עצים וואס ער האט. ווייל ס'איז א צייט וואס מ'קען נישט שניידן עצים, און קומט אויס אז ער גיבט איבער א זאך, אזא מין סארט זאך וואס וואס קען מען נישט געפינען אין יענעם צייט. עצים כ' אב איז אזא מין סארט זאך וואס וואס וואס וואס וואס מ'קען נישט געפינען, גיבט ער נישט נאר א זאך פון זיך און ער טראכט פאראויס וועגן א צווייטן, נאר ער גיבט א זאך וואס וואס מ'קען נישט געפינען. דאס איז דער דער פייער, דאס איז דער שקלא וטריא פון דער גמרא, אזא מין סארט מעלה אז א מענטש זאל אינגאנצן מוותר זיין אויף אן אייגענע זאך, און נישט גלאט א אייגענע זאך, נאר א אייגענע זאך וואס ער קען נישט געפינען דוגמתו, ער קען עס נישט משלים זיין, מ'קען עס נישט געפינען ערגעץ נישט אנדערש אין דער וועלט, ס'איז נישטא.

און כ' אב, ספעציעל דעם ערשטן מעלה פון כ' אב, דאס וואס א איד לייגט זיך אריין אפאר טעג פריער אין טראכטן אויף צו באזארגן א באדערפעניש וואס נישט ער דארף עס אנקומען צו דעם, נאר א צווייטער איד וואס וואס א צווייטער איד דארף עס דארף עס גאר נישט נישט ער, איז דער זאך איז איז איז.

אויפטון עפעס ברענגען א קרבן מאכן א נחת רוח ריח ניחוח, אבער ברענגען עפעס וואס דער זאך וואס ער ברענגט אליין וועט נישט מאכן קיין שום רושם נישט, וועט נישט זיין קיין אויפטון אין דעם נישט, א מענטש ברענגט עצים על המזבח איז קיינער וועט עס נישט דערקענען, רעדן רעדט מען וועגן דעם קרבן וואס ווערט געבראכט אויף די עצים, דאס ווערט נקרב בראש המזבח, וועגן די עצים וואס מען ברענגט אין די קיינער וועט דאס איז נישט נישט דאס איז דער עסק פון מזבח, נישט דאס איז נישט דאס איז דער תפקיד פון דער מזבח, קיינער רעדט נישט וועגן דעם, און נישט דאס שאפט דעם ריח ניחוח. וואס מען רעדט וועגען איז דער קרבן וואס ווערט געבראכט אויף די עצים. איז דער עצים דאס אליין טוט דאך נישט אויף גארנישט, און פארוואס ברענגט ער, ער ברענגט דאס ווייל, נישט ווייל ער וועט עפעס האבען עפעס דערפון, ער ברענגט עס צוליב דעם וואס וואס א צווייטער זאל עס האבען. זאג סתם א, מען לעבט דאך עפעס אין א, אין א, ווי זאל מען, אפשר אמאליגע צייטען איז נישט געווען אזויפיל דער פראבלעם, וואס וואס וואס. היינט א מענטש האט א, כ'ווייס נישט, ס'האט פארשידענע סיבות, אדער כ'רעד בפרט אין לובאוויטש אין דעם שפראך רעדט מען אסאך וועגן וועגן וועגן ראטעווען דער גאנצער וועלט און ברענגען ברענגען משיח און מפיץ זיין און מפרסם זיין, מ'רעדט דאך וועגן אלץ טון אויפטון גרויסע זאכן, ווערט עס חנוך געווארן פון יונגווייז אן אז מ'זאל זיך לייגן די שאץ אויף אויפטון גרויסע זאכן. מקרב זיין אידן פון דער מקרב זיין אלע אידן פון דער גאנצער וועלט צו אידישקייט און מפרסם זיין מעיינות הבעל שם טוב און ברענגען משיח, דער רבי האט געמאנט אז מען זאל ברענגען מען זאל מען זאל מען זאל מאכן זיכער משיח זאל קומען, וואס משיח זאל קומען דאס איז א דאס איז א אוניווערסאלע זאך, ס'איז א וועלטישע זאך, מ'דארף אויפהייבן די גאנצע וועלט, מאכן א גאולה פאר די גאנצע וועלט איז אמאל שווער, א מענטש איז גרייט משקיע זיין צייט און משקיע זיין לעבן אויף אויפטון א זאך וואס ער וועט זען אז דער זאך איז עפעס א גרויסע זאך, אויף אויפטון א גרויסע זאך. א זאך וואס וועט ברענגען ישועה והצלה לכל העולם כולו, דאס איז א מענטש גרייט אויפטון א גרויסע זאך, מסדר זיין א גרויסע זאך און אויפמאכן און מענטשן זאלן זאלן מאכן עפעס א מהפכה אין א גאנצע קהילה, מאכן א מהפכה אין חינוך פון עפעס אלע פרומע אידן, א מענטש איז גרייט מאכן א גרויסע זאך, איז זענען מענטשן גרייט אויף אויף לייגן טעג און נעכט אויף דעם, אבער אויף אויף אן איינפאכן טאג טעגליכן זאך טון לייגן די אכט אויף עפעס א זאך וואס וואס לפלא, עפעס אז מען קוקט בשטחיות דער זאך טוט גארנישט נישט אויף דעם זאך. א מענטש זאל זאל זאל זאל מקפיד זיין אויף אויף א דבר פרטי, מקפיד זיין אויף האלטן עפעס א קביעות, אדער מקפיד זיין אויף אויף א ווארט אין דאווענען, מקפיד זיין אויף א מקפיד זיין אויף א דבר פרטי וואס בשעת איך וואלט דאס פעלן, וואס וועט שוין ווערן דערפון? בשעת איך וועל פעלן, נישט נישט שומר זיין דעם קביעות, נישט נישט לערנען דעם האלבן שעה. אדער נישט נישט טון דעם טובה צו א צווייטן, וואס וואס וועט שוין די וועלט פארלירן פון דעם? וואס וואס וועט שוין ווערן? ער זעט נישט א גוטע זאך, א גוטע זאך וואס ער זעט אז ס'וועט איבערראשן עפעס, ס'וועט עפעס א עצה וואס וועט העלפן דעם גאנצן מערכת החינוך, און דאס איז ער גרייט איבערגעבן זיין גאנצע לעבן אויף דעם. אבער אריינלייגן זיין זיין כוחות און זיין חיות אין א זאך וואס ער זעט נישט וואס וואס וועט זיך אויפטון מיט דעם, וואס וואס וואס זאל איך אויפטון דערמיט, וואס וואס וועט זיך בייטן פון דעם, איז דער מענטש איז נישט גרייט משקיע זיין אין דעם.

א גיבור, איך מיין דער רבינו יונה טייטשט א גיבור מיינט נישט סתם עפעס א מענטש, די משנה מיינט נישט אז אימיצער וואס איז כובש זיין רוח, אימיצער וואס איז כובש זיינע מידות, וואס טוט אויף זיינע מידות, און אימיצער וואס איז וואס איז וואס איז האלט איין זיין יצר הרע, איז שטארקער פון עפעס א פיזישע גבורה, ער רעדט רעדט זיך נישט דא וועגן פיזישע גבורה, ס'איז אן אנדער סארט אן אנדער סארט קאמף בכלל, אן אנדער סארט מלחמה, נישט וועגן דערויף רעדט זיך. וואס ער זאגט איזהו גיבור גיבור מיינט ער איזהו גיבור מיינט ער אויך א א העלדישע גבורה נישט עפעס א פיזישן כח עפעס א זייער א שטארקן מענטשן גיבור מיינט א מענטש וואס ווייזט עפעס א א העלדישקייט איז איזהו גיבור כובש יצרו ס'דא א מענטש וואס קען ווייזן טון טון גרויס טון עפעס א העלדישע זאך טון עפעס א גבורה אבער ער וועט טון ער וועט טון עפעס א גרויסקייט ס'דא עפעס א מלחמה איך ווייס דוד המלך מיט מיט מיט מיט מיט עוג מלך הבשן, מיט דוד המלך מיט מיט מיט גלית, האט ער האט ער געוויזן א מעשה גבורה, האט ער געוויזן א מעשה גבורה, ס'איז געווען עפעס גלית און דוד המלך איז געגאנגען מיט דעם און האט אים געהארגעט, ס'איז א מעשה גבורה. טוב ארך אפים מגיבור, אזא מין סארט גיבור רעדט מען. דאס איז א מענטש טוט א גבורה, א מענטש גייט ארויס, ווייזט עפעס א העלדישע תנועה, ווייזט עפעס א. א גרויס ווייזט א גבורה, אבער עפעס ער טוט עס, ער טוט א גרויסע זאך. א מענטש טוט א גרויסע זאך און די גרויס די זאך וואס ער טוט זעט מען דעם תועלת אין דעם וואס ער טוט. ס'איז טאקע א גבורה, ער גייט ארויס פון זיינע מדידות, ער וועט זיך משקיע זיין טעג און נעכט אויף דעם, און הארעווען, און נישט שלאפן, און טון למעלה מיכולתו. מען רעדט א מענטש טוט למעלה מיכולתו, אבער ער וועט עס טון פאר א מטרה וואס ער וואס ער וועט מציל זיין דעם גאנצן כלל ישראל. ס'דא עפעס א גלית און ער וועט אים הרג'נען. ער וועט אריינלייגן זיינע כוחות אויף אויפטאן א גרויסקייט, דאס איז ער גרייט אריינלייגן אלע זיינע כוחות טאן דאס, ער וועט טאן א גבורה אבער א גבורה וואס וועט זיך לוכד זיין א עיר, לוכד זיין א עיר וועט טאן עפעס א גרויסקייט, איז טוב ער איזהו גיבור הכובש את יצרו הכובש את יצרו רעדט זיך א איד וואס אין וואס באשטייט זיין גבורה? וואס טאג טעגליך אין זיינע פערזענליכן לעבן קיינער זעט נישט, עפעס אין זיין שטוב, עס ער וויל אין כעס ווערן און האלט איין זיין כעס, קיינער זעט נישט, קיינער הערט נישט, ס'איז נישט קיין גדלות, מען וועט נישט שרייבן וועגן דעם, ער האט נישט ער האט נישט געראטעוועט א וועלט, און ער האט גארנישט נישט אויפגעטון, עפעס אין זיין איינפאכן טאג טעגליכן לעבן האלט ער עפעס א קביעות עתים און ער זאגט ברכות השחר אינדערפרי אין שטוב זאגט ער עס מתוך הסידור, נישט קיינער וועט נישט וויסן דערפון, נישט מיט דעם ראטעוועט ער א וועלט. און אין זיין קאפ נישט מיט דעם ברענגט ער עפעס ישועה ווייל נישט מיט דעם ברענגט ער משיח, נישט מיט דעם איז מען איז מען עפעס, נישט מיט דעם טוט מען אויף גרעסערע זאכן, איך האב נישט אויפגעטון קיין גרעסערע גרעסערע זאכן, איך בין נישט איך האב נישט געפיקסט אלע פראבלעמען פון דער וועלט, עפעס א איינפאכע קליין עפעס א קלייניגקייט, איך זע נישט דער אויפטו אין דעם, און א מענטש און א מענטש ברעכט זיך און און איימפערט אין זיך, דאס איז דאס איז דער טוב ארך אפים מגיבור, אזא מין סארט, דאס זאגט בן זומא איזהו גיבור הכובש את יצרו. אמת'ע גבורה איז נישט בשעת א מענטש ווייזט גבורה אלס לוכד זיין א עיר, א מענטש ווייזט גבורה ער טוט עפעס א גרעסקייט, ער ברענגט א נחת רוח צום אייבערשטן, ער טוט עפעס א דבר נורא ומבהיל וואס מיט דעם ראטעוועט ער גאנץ כלל ישראל פון א סכנה, נישט, דאס איז אויך א גבורה על פי תורה, ס'איז א גיבור על פי תורה. אבער דאס איז דאס קומט נישט צו דער טוב ארך אפים, ארך אפים איז א איז א איז א גאר א העכערע דרגה פון גבורה, וואס איז די גבורה פון ארך אפים איז ביי זיך שטילערהייט אין זיין אייגענע פריוואטע ד' אמות ביי זיין אייגענע שטוב אין זיינע קליינע אין זיינע קליינע מידות רעות וואס א מענטש האט אין די קלייניגקייטן וואס וואס א מענטש קען טראכטן ביי זיך וואס וואס וואס וואס איז די גרויסע היזק וואס וועט ווערן דערפון אויב איך וועל נישט מתקן זיין און נישט איינהאלטן מיין כעס אין דעם אין דעם מאמענט און וואס וועט וואס וועט פארשידענע דוגמאות כהנה וכהנה, און און דאס דאס איז דער אמת'ער גיבור, דאס איז דער גיבור הכובש את יצרו, איז על דרך זה איז באמת דער מושג פון פון קרבן עצים, א מענטש איז גרייט אוועקגעבן פון זיך א זאך נישט בכדי דאס זאל זיין בראש המזבח און דאס זאל זיין א ריח ניחוח לקדוש ברוך הוא, נישט מיט דעם וועט מען ברענגען א קרבן נאר מכפר זיין אויף חטאים, דאס וועט נישט מכפר זיין קיין שום חטאים. דאס וועט גארנישט נישט אויפטון, ס'וועט אויפטון אז א צווייטער זאל קענען ברענגען א קרבן, אבער דער הקרבה גופא דאס טוט גארנישט נישט אויף, און דאס איז עפעס א גדלות מיוחדת. אקעי, איז א, כ'ווייס, איך האב נישט געקענט, נישט, כ'האב נישט קיין השגה אין דער איד ווי ר' לייוויק דער רבי'ס טאטע, אבער אביסל איז, ס'איז דא אין וואס מיר ווייסן אביסל פון זיין לעבן איז מען האט געדרוקט אפאר יאר צוריק פון די רשימות פון דעם רבינ'ס מוטער פון רעבעצין חנה אפאר יאר צוריק האט מען געדרוקט אין חוברות פארשידענע זאכן דארטן איז דא בעיקר וואס זי האט געוואלט שרייבן איז האט זי געוואלט באצייכענען אביסל פון איר מאן דאס איז דער עיקר וואס זי האט דעם צוועק וואס זי האט געשריבן אין די זכרונות.

למשל אין גלות, פארשידענע זאכן וואס זי דערציילט וואס בשעת זיי זענען געווען אין גלות און זיי זענען געווען צוזאמען מיט אידן וואס זיי האבן נישט געהאט קיין שום תקווה אז זיי וועלן ניצול ווערן פון דעם, מען האט געמיינט אז מען האט זיי פארשיקט ערגעץ וואו אין קאזאכסטאן, א פלאץ וואס איז געווען כמעט נישט געווען קיין אידן, דעם ערשטן תקופה, דעם ערשטן יאר איז געווען איין איד איז געווען צוזאמען מיט זיי, נאך א איד וואס איז געווען ווייט פון אלץ, איין איד איז געווען דארטן. און ר' לייוויק האט אויף אים משפיע געווען זייער שטארק אויף דער איד, האט אים מחזק געווען און מעודד געווען און זייער שטארק משפיע געווען אויף אים. שפעטער איז שוין געווען עפעס נאך עטליכע אידן, דריי פיר אידן וואס האבן האבן זיך צונויפגעקליבן, איז וואס זי איז מצייר ווי בשעת גלותו אין יענע צייטן האט ער משפיע געווען ימים נוראים ווי ער האט פארבראכט מיט מיט די מענטשן וואס זענען געווען צוזאמען מיט אים אין גלות, האט זיי מחזק געווען און מעודד געווען און משפיע געווען, דאס איז. נישט נישט לאו דווקא דעם זעלבן נקודה אבער ס'איז משפיע משקיע געווען בשעת ס'איז געווען יעמאלט געווען זייער שוואך פשוט די געזונט איז געווען זייער שוואך און זייער צובראכן ביי זיך און אף על פי כן האט ער האט ער געגעבן צייט און הארעוואניע אויף צו מחזק זיין און מעודד זיין די אידן וואס זענען געווען ווייט פון אים ברוחניות אידן וואס זענען געווען קוים קוים שומרי תורה אויף זיי מקרב זיין צו אידישקייט. און ער האט זיי מקרב געווען נישט ווייל מיט זיי וועט ער האט נישט געהאט קיין האפענונג אז אפשר דורך זיי וועלן זיי קענען ארויסגיין פון רוסלאנד און עפעס עפעס אויפטון עפעס בויען עפעס א מוסד ערגעץ וואו זיי האבן אלע געמיינט אז זיי וועלן דארטן בלייבן קיינער האט נישט געהאט קיין קיין מען האט נישט געחלומט זיי וועלן ארויסגיין אויף די פרייע וועלט און טאקע נישט ארויס אויף די פרייע וועלט די מענטשן וואס זענען געווען צוזאמען מיט אים און אף על פי כן איז האט ער זיי מחזק געווען ער האט זיי מחזק געווען ווייל יענע מאמענט יענעם אידן האט ער געגאנגען מחזק זיין. יענעם איד און יענעם תפילין וואס ער האט געלייגט מיט אים יעדעם טאג, דאס איז געווען, אט דאס האט ער געלייגט כח אז יענע טאג דעם צווייטן איד'ס תפילין יעדעם טאג זאל זיין מיט א חיות און מיט א כח, נישט ווייל שפעטער וועט דער איד עפעס מהפך זיין און אויפטון, ברענגען משיח און זיין עפעס א עפעס א גרויסער א גרויסער מציל פון פון גרויסע פראבלעמען, ער האט געטון א קלייניגקייט איז לחיים לחיים.

עס איז דעם נקודה אויכעט זעט מען אויכעט אין די אין די תורה פון די פון די פון דעם פון דעם בעל הילולא פון דעם פון דעם רבינס פאטער

זייער אסאך געשריבן, געליבט געהאט שרייבן עפעס, ער האט געשריבן זייער אסאך, און בכלל האט ער געוואלט בשעת ער האט געהאט עפעס א נייער ענין בשעת ער האט געהאט א גרויסער מחדש געווען בעיקר אין קבלה אבער אין נגלה און אין חסידות בשעת ער האט געוואלט באטייליגן דאס מיט אנדערע, אזוי קוקט אויס פון די רשימות, ווייל זי דערציילט אפאר מאל, אפשר איינמאל איז ער אריין צו, איינמאל איז ער אריין.

ס'האט נישט מיט די. ער האט געוואלט באטייליגן זיינע רעיונות מיט אנדערע, האט ער נישט געהאט, האט ער נישט געהאט מיט וועמען צו רעדן, האט ער געשריבן, האט ער זייער אסאך געשריבן, זייער אסאך געשריבן, טויזנטער, אבער דאס אלעס האט מען גענומען, בשעת מען איז געקומען אין שטוב אים ארעסטירן האט מען עס אוועקגענומען די אלע זאכן, און איך מאך א טעות, מען האט נישט אוועקגענומען נאר מען האט עס געלייגט אויף א זייט, זי האט עס שפעטער געגעבן צו עמיצן, און מען האט עס נישט על כל פנים די טויזענטער בויגנס ער האט געשריבן, וואס מען האט יעצט בשעת ער איז געווען אין גלות אין טשילי אין קאזאכסטאן האט ער האט נישט געהאט קיין פאפיר האט ער געשריבן נאר אויף די גליון פון די ספרים וואס ער האט געהאט מיט זיך, אלץ וואס ער האט געשריבן האט ער געשריבן אויף די גליונות, די גליונות זי האט בשעת זי איז געפארן צו אים אין גלות האט זי געבראכט מיט זיך אפאר ספרים, ס'א חומש מיט א תניא מיט א זוהר.

געבראכט אפאר שטיקלעך פאפיר האט זי יע אוספיעט ברענגען און זי האט אליין געמאכט אינק און מיט דעם האט ער געשריבן איז וואס וואס וואס איז די עסקן צו וואס וואס איז דער וואס איז מודגש אין די אין די תורות זיינע וואס ער האט געשריבן וואס מיר האבן איז בעיקר דאס אויף קבלה.

נישט דאס איז דער נקודה וואס וואס מ'איז דאך אויסן דא, איז אין זיינע ספרים איז ער מבאר גמרות על פי קבלה, און ער איז מבאר יעדער גמרא, יעדער ענין איז ער מבאר די פרטים דעם דיוק מיט יעדער פרט איז ער מבאר ווי יעדער פרט איז נוגע און ווי יעדער פרט גיט צו, לגבי דעם עצם ענין. זי זאגט פארוואס רב ש ס'איז דא א געוויסע הלכה פארוואס דווקא רב אשי האט עס געזאגט, פארוואס האט ער עס געזאגט דווקא אין די הזדמנות, פארוואס האט ער עס געזאגט אין דעם פלאץ, פארוואס האט ער עס געזאגט, און פארוואס ברענגט עס די גמרא דווקא דא. ער מבאר פרטי דיוקים וואס זענען לכאורה זייטיגע זאכן פון דעם ענין, נישט נישט דעם נקודה פון דעם זאך, נישט דעם נקודה עיקרית, זייטיגע זאכן, און ער ברענגט ארויס ווי די דיוקים פרטים, די נקודות, די פרטים זענען נוגע און ברענגען עפעס א, באלייכטן דעם גאנצן ענין. און על דרך זה סיי בנוגע צו צו זאכן פון גמרא, על דרך זה בנוגע צו צו צו אותיות, זייער שטארק בנוגע צו אותיות, די גמרא זאגט פארוואס איז דא עפעס א חסר מיט א יתר, אז די גמרא זאגט איינמאל עפעס א ווארט אן א ו', איינמאל מיט א ו', האט ער גאנצע גאנצע עניינים אויף דעם. אותיות מיט די, עס איז די דיוקים, אסאך פון די פון די תורה זיינע אין די ספרים זענען די דיוקים פרטי דיוקים צדדיים לכאורה, פארוואס פארוואס גענוצט עפעס א עקסטערע א עקסטערע אות א ווינציגערע אות צו דעם פלאץ צו יענע פלאץ, דאס איז די עיקר זאכן וואס ער איז מבאר, אסאך פון די נקודות וואס ער איז מבאר אין זיין ספר. עס הייסט און און נישט באופן בדרך כלל בשעת בשעת

איז ער זייער שטארק מדייק און זייער שטארק גיט זיך גיט זיך זייער שטארק אפ אויף די דיוקים מיט די צדדיות'דיגע זאכן לכאורה פון דעם ענין וואס וועגן וואס ער וועגן וואס ער האנדלט און מיט דעם ברענגט ארויס ווי דער נקודה דער נקודה דער נקודה כללית דעם תוכן כללי פון דעם ענין ווערט רייכער ווערט טיפער ווערט מער ליכטיגער דורך די פרטים ס'איז נישט וואס אין די פרטים גריב א דייקן איז עפעס א גריבלער.

די עיקר איז דאך דער נקודת הענין ארויס נעמען פון דעם, נישט נישט דעם, נישט די דיוקי, נישט די דיוקי לשונות אזויפיל. און איז איז בדרך כלל בשעת מ'איז מדגיש מ'איז מ'לייגט א מ'לייגט דעם עמפעסיס אויף פרטים איז דאס עפעס אן אזא אזא מין סארט גריבעלעריי איז דאס עפעס א פארקוועטשקייט אביסל. ביים רעבינ'ס פאטער איז דאס זייער שטארק מדייק אין די פרטים, די פרטי פרטים עפעס א באופן מופרז, די פלעצער, פארשידענע זאכן ממש באופן מופרז, און צוזאמען מיט דעם,

אבער ווי צו אפטייטשן און אראפטראגן דעם התעוררות אין פרטים קטנים, סוף כל סוף א מענטשנ'ס לעבן איז געבויעט פון פרטים קטנים, פון מינוטן, פון סעקונדעס, פון קלייניגקייטן וואס טרעפן זיך, א מענטשנ'ס לעבן איז געבויט פון קלייניגקייטן באמת, ס'איז נישטא גרויסע זאך, ס'טרעפן זיך נישט גרויסע זאכן יעדן טאג אינדערפרי, גרויסע זאכן איז עפעס א דבר נודע, ס'טרעפט זיך עפעס א גרויסע זאך, אבער אזוי דער לעבן נארמאל איז איינפאך, איינפאך מיינט ס'איז נארמאל, ס'איז. וועקט זיך אויף אינדערפרי, ס'איז דא עפעס א ברכות, מיר דאווענען, ס'איז נישט עפעס, נישט יעדע טאג איז דא עפעס אינטערעסאנטע גרויסע זאכן און גרויסע קלייניגקייטן, א מענטש'ס לעבן איז געבויט פון קלייניגקייטן. בש, אויב א מענטש וויל עפעס איינשטעלן, מאכן א שינוי ביי זיך, אריינברענגען א נק, אריינברענגען א נקודה אז א נקודה זאל אדורכנעמען, א נק, א נקודה וואס זאל ווערן א חלק פון זיין לעבן, איז בהכרח אז דער נקודה דארף זיך אפטייטשן אין פרטים, אין קלייניגקייטן. באמת איז און דער שוועריקייט בשעת ס'קומט צו בשעת ס'קומט צו חסידות ניין בשעת ס'קומט צו הלכה פשוט אין נגלה אין נגלה דאורייתא פשוט אין שולחן ערוך ווייסט מען וואס מען טאר דארף לערנען די הלכות נישט נישט שייך עס איז נאר פשוט'ע הלכות בשעת מען רעדט אבער וואס חסידות וויל וויל אריינברענגען אין א מענטש און אז א מענטש זאל לעבן לעבן מיט

אבער בשעת ס'קומט צו זיין פראקטישן איינפאכן לעבן, וואס וואס האט'ס צו טון מיט דעם, מיט זיינע גלייבונגען? דאס וואס דאס זיין עפעס אן אנדער פרשה, די פרשה, וואס איז וואס זיינען דיינע שיטות אין לעבן? און דערנאך איז דא ווי לעבסטו, כ'מיין די די איינפאכע טאג טעגליכע זאכן, וואס וואס האט עס צו טון די צוויי די צוויי זאכן? די שויתי השם לנגדי תמיד, חסידות די גאנצע זאך וואס חסידות וויל אויסלערנען איז דעם שויתי השם לנגדי תמיד בעצם, אז א מענטש זאל זיין פארבונדן, ידיעת השם זאל דורכנעמען א מענטשן מיט זיין גאנצן לעבן זאל עס אדורכנעמען. א מענטש זאל לעבן, לעבן פאר'ן אייבערשטן, אלץ זאל זיין דורכגענומען מיט געטליכקייט, דאס איז באמת דעם נקודה פון חסידות, דעם לעולם השם דברך ניצב בשמים, און נישט נאר לעולם השם דברך ניצב, דער בעל שם טוב האט נישט, די נקודה וואס דער בעל שם טוב האט געוואלט אויפטון איז נישט אז דער אלוקות געפינט זיך אין הימל, צו אלוקות געפינט זיך אין וועלט, אין ערד, אלוקות געפינט זיך ביי דיר אומעטום, א מענטש לעבט אין דער וועלט ווייל דער דבר הווי' איז מחיה דער וועלט יעדע רגע, וואס וויל דער בעל שם טוב זאגן אז ער וויל מען זאל וויסן עפעס א ידיעה, עפעס א שיינע ידיעה אז דער דבר הווי' איז מהווה וועלט בכל רגע ורגע, מען דארף וויסן אז א מענטש לעבט, ער וויל דאך אויסלערנען א מענטשן אז דו לעבסט, יעדער סעקונדע לעבסטו פון געטליכקייט, און יעדער סעקונדע דיינע דארף זיין דורכגענומען מיט געטליכקייט. דער לעולם איז דאס געווענדעט צום מענטשן, דער לעולם השם דברך ניצב בשמים, א מענטש דארף וויסן זיין אז דאס וואס ער, יעדער נשימה זיינער איז אלוקות, דער חסידות האט גאנצע ביאורים, ווי איז שייך אז א מענטש בשעת ער טוט אין זיינע פרנסה און זיינע פערזענליכע זאכן, ווי איז שייך ער איז דארטן אריינברענגן געטליכקייט, ס'איז א גאנצע אריכות אין חסידות וועגן דעם טאקע, ווי יעדער נקודה אין וועלט איז דורכגענומען לא ברא הקדוש ברוך הוא דבר אחד בעולמו לבטלה, ווי חסידות טייטשט אז יעדע זאך איז באשאפן געווארן לבטלה, הייסט יעדע זאך האט אין זיך, יעדע זאך איז מגלה כבודו של הקדוש ברוך הוא, יעדע זאך ל כל מה שנברא לא ברא אלא לכבודו, א יעדע זאך טאקע איז איז איז מגלה כבודו של הקדוש ברוך הוא, יעדע יעדע אינסטענט אין צייט און יעדע פלאץ יעדע מצב וואס א מענטש געפינט זיך זאל זיין שויתי השם לנגדי תמיד זאל טאקע זיין געטליכקייט, דאס איז דאס איז דאך די נקודה וואס וואס חסידות וויל, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו דער נקודה דער נקודה תיכונה איז אין עוד מלבדו נישט. פארדעם האט מען געמיינט אין עוד מלבדו אין איין אופן, דער בעל שם טוב איז געקומען און מגלה געווען אין עוד מלבדו עפעס א טיפערע ידיעה, מען זאל האבן עפעס א טיפערע ידיעה אין דער מצוה פון ידיעת השם, נישט דאס איז דער נקודת הענין פון חסידות, דער נקודת הענין איז אין עוד מלבדו אז אז געטליכקייט זאל דורכנעמען א מענטשנ'ס לעבן, דער אייבערשטער זאל זיין די איינציגע מציאות אין אונזער וועלט, אין א מענטש'ס פערזענליכן לעבן זאל ער זיין די.

מען ברענגט נישט אריין די עניינים אין א אופן וואס זאל עס האבן עפעס א, מען לערנט חסידות רעדט וועגן זייער זייער הויכע עניינים, זייער הויכע עניינים, לפועל דער לעבן איז געבויט פון קלייניגקייטן, פון דיוקים קטנים, און מצד דעם איז דא א פראבלעם, אז מען לערנט א מאמר חסידות, און וואס וועל איך נעמען פון דעם מאמר פראקטיש, ווי וועל איך דאס, מיט וואס וועל איך דאס אריינברענגען ביי זיך. איז יעדע נקודה, איך וועל עס נעמען ביי עפעס א קלייניגקייט אין מיין לעבן, זעה איך נישט ווי דער קלייניגקייט פאסט זיך צו צו וואס איך האב דא געלערנט, עפעס נישט, עס דארף זיין עפעס א ראדיקאלע שינוי, עפעס א גרויסע, א גרויסע, א גרויסע מהפכה דארף עפעס ווערן אין מיין לעבן, אבער עס טייטשט זיך נישט אויס אין קלייניגקייטן, אין פרטים, דערפאר ווערט עס נישט קיין חלק פון לעבן. דער לעבן סוף כל סוף פון א מענטשן איז געבויט פון קלייניגקייטן, עס איז געבויט, עס איז געבויט פון, ווי גערעדט אמאל. געווען א חסיד רבי ניסן נעמאנאוו, האט ער איז זיין אייניקל האט א אייניקל וואס איז א שליח אין פלארידע דענבורג, נישט אייניקל א נעפיו, ער האט דערציילט אז ער האט אמאל געפרעגט ביי רבי ניסן ווי שייך עס, מען זאגט אויף ער איז געווען זיינער א פלימעניק האט ער געפילט עפעס באקוועם, ער האט געשלאפן מיט אים אין איין צימער, בשעת ער וועט קומען אין מאנטריאל פלעגט ער איינשטיין ביי זיין טאטע האט ער געשלאפן מיט אים אין איין צימער, האט ער אים געפרעגט אמאל וואס איז, מען זאגט אויף אייך אז איר זייט א בינוני. בינוני פון תניא, בינוני פון תניא איז א זהיר מחשבה דיבור ומעשה, און כ'ווייס לא עבר עבירה מימיו שטייט, וואס איז א גרויסע מדריגה, האט ער אים געפרעגט ווי שייך עס, קיינמאל נישט, יעדער מאל ס'קומט עפעס א מחשבה נישט נישט נישט נישט פון תורה ומצוות, ווי שייך עס גלייך דאס דוחה בשתי ידיים, ווי ווי טוט ער דאס, ווי מאכט ער זיך אזוי אזוי איינצאמען און אזוי עפעס מינוטליך.

איך וועל איבער מאכן, מען לערנט תניא למשל, תניא איז מתאר א בינוני א איד וואס לא עבר עבירה מימיו ולא יעבור לעולם, ס'איז א מורא'דיגע בעל מדריגה, ווי דער אלטער רבי איז מתאר, די רושם וואס א מענטש קריגט ווען ער לערנט תניא, די רושם איז מען דארף מאכן א מורא'דיגע מהפכה, די ווארט וואס ר' הלל פאריטשער האט געזאגט בשעת ער האט אנגעהויבן לערנען תניא האט ער געמיינט אז ער האלט שוין ביים ת', בשעת ער האט אנגעהויבן האט ער האט ער געכאפט אז ער האלט גאר ביים ער האלט גאר ביים א', הלוואי בינוני האט ער געזאגט, ער האלט דאך אין אנהויב.

די קלייניגקייטן, דאס איז דאס איז אמאל דעם דעם את פרשת עקב, די מצוות שאדם דש דש בעקביו, די קלייניגקייטן דאס איז דאס איז די די די סיבה הגורמת אז די עניינים זאלן נישט זאלן נישט נחקק ווערן, נישט ווערן א חלק פון פון וואס מען דערציילט פון ווען מען גייט צו לערנען, נישט ווען מען גייט צו, וואס איז דער זעלבער דער זעלבער נקודה פון דעם.

ווייל באמת איז דער לעבן, די קלייניגקייטן איז א סימן, צו דער ענין איז נחקק געווארן, געווארן טאקע א חלק פון לעבן, צו ס'איז א צוגעקומענע זאך. ווייל דאס, בשעת א מענטש איז די איינציגע החלטות וואס ער מאכט איז גרויסע החלטות, גרויסע מהפכות, גרויסע שינויים, איז יעמאלט איז דער פשט, איז דאס נישט געווארן א חלק, האט ער נישט אנגעהויבן לעבן מיט דעם. דאס איז נישט געווארן, דאס איז נישט אינטעגרעיטעד געווארן אין זיין לעבן, דאס איז נישט געווארן א חלק פון זיין לעבן, זיין לעבן סוף כל סוף באשטייט פון איינפאכן לעבן, פון איינפאכן סדר היום, איז בשעת מען וויל אז חסידות, דאס זאל נחקק ווערן, דאס זאל טאקע ווערן אביסל אריינקריכן ביי זיך, דארף מען זיך אפשטעלן, אויף די קלייניגקייטן דארף מען זיך אפשטעלן, עפעס א חסידישע ווערטל, א מעשה, איך ווייס נישט וואס. א מעשה מיט נעמען אבער געדענק נישט די נעמען אז אז מ'איז געגאנגען אמאליגע צייט איז מען געגאנגען אין די מיט מיט א עגלה איז מ'איז געגאנגען אין ער א חסידישער איד האט ער געהאט א זיין פרנסה איז געווען מיט האט א קרעטשמע איז ער פלעגט פארקויפן פארקויפן פארקויפן פארקויפן בראנפן פארקויפן משקה איז ער געגאנגען אמאל איבערפירן משקה פון איין שטאט צו א צווייטע שטאט און עס איז געווען זייער קאלט האט ער

אפילו א גרויסע מענטש איז געבויט פון קלייניגקייטן, מ'איז געבויט פון אריינברענגן אין לעבן הייסט אריינברענגן אין טאג טעגליכן אין איינפאכע זאכן אין קלייניגקייטן, און דאס איז א דאס איז א. לחיים לחיים. ס'דא פארשידענע זאכן וואס ס'קען אפהאלטן א מענטשן פון וואס איז די נסיון אין דעם, און איינע פון די זאכן איז בשעת ס'קומט צו א מאמענט, צו א איינפאכע מאמענט אין לעבן פילט מען נישט, ווי מ'זאגט פריער בנוגע צו דעם קרבן העצים, אז א מענטש אויפטון, א מענטש איז גרייט, מ'זאגט אים ס'דא עפעס א צרה, ער וועט געבן עפעס, זיין גאנצע משכורת, וועט ער מיט דעם וועט ער קענען צו, וועט ער קענען העלפן און פיקסן עפעס א גאנצע מצב, וועט א מענטש זאגן, זיין גרייט אויף דעם, א מענטש וועט זיין גרייט אוועקגעבן, אוועקגעבן זיינע זאכן אויף אויפטון א גרויסקייט, א מענטש איז גרייט, דאס הייסט, ס'פעלט נישט דעם וועלן טון און טון פאר'ן אייבערשטן,

בשעת מען געפינט זיך אויפן קישן וועט נישט העלפן די אלע הסברים, דארטן דארף פשוט א קרבן עצים הייסט מען גיבט אוועק פון זיך הגם אז מען טוט טאקע נישט אויף, הגם ס'טאקע א קלייניגקייט, ס'איז טאקע א קלייניגקייט און א צווייטער וועט ברענגען דעם קרבן, אבער אף על פי כן איז מען גרייט גיבט מען טאקע פון זיך לייגט מען זיך אויף דעם, אבער ס'איז א לחיים לחיים. זאל מען זינגען א עפעס א פרייליכע ניגון אויפוועקן דעם עולם אביסל. ווייסט דער רבי האט געזאגט אסאך מאל דער ווארט משנכנס אב ממעטין בשמחה משנכנס אב איז ממעט די עניינים הבלתי רצויים דורך שמחה דער רבי האט געזאגט אז ביז טו באב ביז תשעה באב קען מען נאך דינגען אויף דעם פשט אבער נאך טו באב איז קען מען זיך נישט דינגען דער פשט איז קען מען.

פאר דעם זכות פון זיין טאטן איז געווען א כולל תפארת לוי יצחק, זיי האבן זייער אסאך געשטורעמט וועגן דעם, א כולל פאר אידן וואס וואס וואס וואס ארבעטן שוין נישט, נישט וואס ארבעטן וואס ארבעטן וואס זענען נישט ווי דער רבי האט עס גערופן זענען נישט טרוד מיט מיט מיט עניינים פון פון פרנסה, נישט וואס זיי ארבעטן נישט, א מענטש דארף ארבעטן ארבעטן כל כל ימיו, רבי האט מייסד געווען א כולל תפארת לוי יצחק מייסד געווען א כולל פאר אידען ווען זיין און דער רבי האט עס זייער זייער שטארק מייסד געווען בזכות בזכות זיין זיין פאטער דעם כולל תפארת לוי יצחק איז איך ווייס נישט וואס זאג סתם עס קען וואס איז דער קשר איז דעם נקודה וואס וואס וואס זיך אריינלייגען משקיע זיין אין תורה און עבודת השם נישט בכדי צו האבן א תועלת, פיל א תועלת פון א נחת רוח צום אייבערשטן, איז בשעת א יונגער בחור'ל איז משקיע אין לערנען, משקיע אין דאווענען, האפט ער עפעס עפעס עפעס ווערן פון אים, די מחנכים זיינע זיינען משקיע אין אים ווייל עס עפעס עפעס מאכן פון אים, עס וועט אתעביד לאילנא רברבא, לייגט מען אריין כוחות אין אים, איז משקיע ער זאל הארעווען אין לערנען, די עלטערן ווילן ער זאל הארעווען אין לערנען, ער זאל ווערן עפעס א גדול בישראל, אבער א איד נאכן. נאך עפעס א איד אין די זעכציגער צי זיבעציגער וואס וואס ער זעהט די די די די אורדזשענסי און ווי מען זאגט ער זאל הארעווען אין לערנען נישט פאטרען א מינוט וכן א גדול קיין נייער גדול איך מיין קיין קיין גדול וועט נישט ווערן אויף די וועלט איז שייך אז רבי עקיבא איז געווען עפעס נישט נישט קיין יונגער איד כ'מיין נישט צו זאגן אז מ'קען נישט ווערן קיין גדול בשעת בשעת מ'איז אלט.

נישט ווייל ווייל אן אן א תועלת, נישט נישט בכדי עס זאל ווערן לתפארת בישראל און מען זאל עפעס אויפהייבן אים אויף די הענט און אים ווייזן אז דאס איז עפעס א ראו גידולים שגידלנו. מען הארעוועט אין לערנען ווייל צוליב הארעווען אין לערנען, נישט נישט צוליב עפעס אנדערש. סא דער און דער רבי האט אזא מין סארט לערנען, אזא מין סארט לשמה, אמת'ע לשמה'דיגע לערנען, און ער לערנט נישט

נישט צוליב א תועלת, ער לערנט ווייל מען דארף לערנען, און דעם נישט ווייל מען וויל אבער ווייל מען דארף לערנען לערנט ער אזוי יוצא ידי חובה זיין, לערנט ער טאקע ניט ווי א בחור'ל לערנט, דער רבי האט געמאנט כולל דערפאר האט ער אנגערופן דווקא א כולל, אז מען הארעוועט אין לערנען אזוי ווי אזוי ווי עס דארף זיין אין כולל, מען הארעוועט אין לערנען, א יונגע לערנען, נישט נישט אן אלטער לערנען, דאס איז דער רבי מייסד געווען לזכותו פאר זיין פאר זיין טאטן, עס קען זיין דאס איז דאס איז באמת דעם דעם.

און נישט נישט געהאנדלט מיט גרויסע זאכן, געווען א רב אין א שטאט וואס האט געדארפט נעמען קער פון די בעלי בתים פון שטאט, און עס איז געווען עס איז געווען א צענטראלע שטאט יעקאטרינאסלאוו, און עס איז געווען דארטן אסאך פארשידענע חוגים פון אידן געווען דארטן, עס איז געווען ציונים, עס איז געווען פרומע און פרייע, עס איז געווען זייער און ער האט געדארפט פארנעמען מיט, עס איז געווען אסאך וויכוחים אזוי ווי אזוי ווי דער דער. דער גוטער עכטער חסידישער מנהג אז עס איז געווען א זייער אסאך וויכוחים מיט מפלגות מיט פארטיין, יעמאלט איז געווען אסאך שטארקער ווי היינט מיט פארטיין מיט אידעאלאגיעס מיט זאכן און ער האט געדארפט טון מיט געדארפט טון מיט אזוי מיט מיט די סארט זאכן איז ער האט זיך פארנומען מיט מיט לכאורה קען זאגן איך האב לפי ערך לפי ערך זיין גדלות איז זיכער געווען קלייניגקייטן לפי ערך זיין גדלות אין נגלה אין חסידות אין קבלה וואלט אפשר געווען בעסער אז ער פירט עפעס א ישיבה פאר פאר גדולי עולם האט ער געדארפט פירן א ישיבה, לפועל האט ער געדארפט, האט ער געהאנדעלט מיט מיט בעלי בתים, נישט עפעס און געפירט מיט זיי, מאכן שלום מיט דיני תורה, מאכן שלום צווישן צווישן ויכוחים, געטון קלייניגקייטן, איז ער, קען זיין דערפאר איז דער רבי מייסד געווען פאר זיין זכר אזא מין סארט, אזא מין סארט, אזא מין סארט כולל, עס איז גלאט עפעס א מחשבה בעלמא אויף דעם, אבער, זאגט דער קובץ גראדע פריער דערמאנט עפעס א אז.

האט ער עס געזאגט מיט א מיט א חיות מיט א מיט א אמת האט ער עס געזאגט, האט רבי ניסן זיך אפגעשטעלט און ער האט געזאגט צו צו צו דער מענטש דו ווינשסט זיך אזוי מיט אזא מין סארט אמת מיט אזא ערנסטקייט אז דו זאלסט אויספירן לחיים זאלסט אויספירן די כוונה וואס חסידות וויל פון דיר, לאמיר דאס פאנאנדערקלייבן אביסל, וואס וואס האסטו דאס זיך געוואונטשן וואס לאמיר דאס פאנאנדערקלייבן, דאס הייסט א מארגען אינדערפרי וועקסטו אויף האט ער אים אנגעגעבן א גאנצע סדר היום, א מארגען אינדערפרי וועקסטו אויף, ס'איז אזא מין סארט שעה.

אז אז אז אז חוץ פון אויספירן וואס דער אייבערשטער וויל איז נישט איז גארנישט נישט ווערט, און דער עיקר זאך איז דורכפירן די כוונה פון חסידות, די כוונה פון פון די רביים, און דאס איז טאקע דאס האט געלויכטן ביים בעשרה ש, ס'האט געלויכטן ביי אים בשורש דעם אמת, דעם אמת פון אלוקות האט געלויכטן ביי אים, און ס'האט זיך טאקע ארויסגעמאנט פון אים אז ער זאל אריינלייגן זיין גאנצע מוט און כח אויף אויספירן די כוונה אליין, אבער ער האט געטראכט אויספירן די כוונה, אויספירן די כוונה, דאס הייסט.

פאר תורה ומצוות, אבער נאר אויב איך וועל מרגיש זיין איך וועל האבן דעם סענס אז מיט דעם פיר איך דורך דעם ענין, אבער אויב בשעת ס'קומט צו די פרטים איז זייער שווער צו פילן ווי איך טו אדורך, יעמאלט פילט זיך נישט אז מיט דעם איז נוגע דעם גאנצן ענין, יעמאלט דארף מען לפועל בשעת ס'קומט צו עבודת השם לפועל דארף מען טון. מיט עקשנות. אין חסידות שטייט אז ס'דא אין מידות איז דא חבד חגת ונהי. איז חבד איז די שכל. די שכל וואס איז בשעת א מענטש פארשטייט אז א זאך איז גוט, דאס איז די הבנה, די הבנה אין די גוטסקייט פון דער זאך, דאס איז דער חבד פון דעם ענין.

נהי איז נעמען די מידות אז זיי זאלן טאקע ווירקן לפועל צווישן די רגש שבלב מיט דורכפירן דעם זאך לפועל איז דא אסאך מניעות ועיכובים, דא אסאך הגבלות נצח הוד יסוד זענען דריי כוחות וואס זיי זענען כוחות וואס א מענטש האט אויף צו דורכקומען די אלע מניעות וואס איז דא צווישן דעם רגש מיט מיט מיט מיט מיט ביז אז דער רגש זאל ווירקן לפועל ממש. דאס איז דאס איז דער נהי. איז אזוי אמאל טייטש מען דאס איז א א הסכם. איז מיט דעם רגש אליין דאס איז נישט גענוג אז א מענטש זאל גיין טון די מעשה. א מענטש האט ליב עפעס. א מענטש האט אהבת השם אליין. אהבת השם אליין דאס איז נישט גענוג אז ער זאל לפועל ממש אריינברענגען אלוקות אין לעבן. אהבת השם אליין איז נישט גענוג. עס דארף טאקע אנקומען צו א כח פון נהי', צו א הסכם, צו א החלט חזק, וואס דארף ער אנקומען צו נהי'? וואס איז נישט גענוג אז ער האט אהבת השם? ער האט דאך אהבת השם? וואס דארף ער? א מענטש האט אהבת התורה, האט ליב לערנען תורה, וואס דארף ער חוץ פון דעם אהבת התורה דארף ער האבן עפעס א מידה פון נצח הוד יסוד, בכדי אז ער זאל לערנען, טאקע אריינלייגן זיין חיות אין לערנען לפועל, ס'איז נישט גענוג דעם חגת. און וואס איז טאקע די ווארט אויף דעם? איז די ווארט אויף דעם איז אפילו בשעת מען האט ליב לערנען, בשעת מען האט ליב תורה, די פשט משיכה הייסט אז איך פיל די זאך, איך פיל די זאך, איך פיל דעם געשמאקייט פון לערנען תורה, איך פיל די גרייסקייט פון לערנען תורה. בשעת ס'קומט צו גיין צו לערנען א געוויסע שורה גמרא, דער געשמאק פון תורה, נישט אין דעם ספעציפישן שורה, איך האב א געשמאק אין לערנען, איך האב א געשמאק אין גמרא בכלל, אבער בשעת ס'זעצט זיך אוועק זעקס אזייגער אינדערפרי, וואס טאקע זעקס, און אפשר א מינוט שפעטער, און א מינוט פריער, דער אהבת התורה פועל'ט נישט אויף דעם אויף דעם רגע און אויף דעם שורה וואס איך לערן, ווייל דער ליבשאפט טייטש זיך נישט אויס נישט איך האב ליב דעם שורה פון פון פון אמר רבי אחא בר עקיבא, איך האב ליב תורה, איך האב ליב תורה בכלל, אבער אבער ביים לערנען לפועל. איז אפשר נאך אפאר שעה קען א מענטש האבן דעם געפיל אז ער האט געלערנט תורה, דעם געפיל, דעם געפיל, דעם תורה וואס ער האט בשעת ער האט דעם אהבת התורה, אבער בשעת מען זעצט זיך אוועק לערנען איז דאס א געוויסער מאמענט, א געוויסער סעקונדע, און א געוויסער שורה, און אין יענעם שורה, ס'איז א שורה, א טרוקענע שורה ווי מען זאגט, א טרוקענע שורה. די עבודה בפועל איז, איז, איז, איז, איז. איז פראסטע ארבעט, ס'איז נישט עפעס א, נישט, מ'זעט נישט דעם, דעם תורה וואס, וואס, וואס דער תורה וואס מ'האט ליב בשעת מ'האט אהבת התורה. יעדער איד, שמחת תורה, בשעת מ'זאגט שישו ושמחו בשמחת תורה, יעדער איד זאגט שישו ושמחו מיט אן אמת. מ'האט ליב דער תורה, יעדער איד האט ליב דער תורה, פארוואס פועל'ט עס נישט אז ער זאל זיך אוועקזעצן און לערנען בהתמדה ושקידה?

ער האט נישט ליב דעם זאך, ער האט ליב, יעדער איד האט ליב תורה, דאס איז וואס, יעדער איד שמחת תורה פרייט זיך, פרייט זיך מיט דער תורה, תורה איז א, אבער דער תורה וואס ער, וואס ער האט א געשמאק אין דעם, איז עפעס א תורה, דאס איז דער נ כללות התורה, עפעס דער נקודה כלל, דער, דער, די שענקייט פון תורה, עפעס א, א מורא'דיגע זאך תורה, אבער בשעת ס'קומט צו דעם, דעם, דעם גמרא, מיט דעם שמע, מיט דעם תא שמע, דאס איז עפעס א שווערע שטיקל, עס איז א שטיקל גמרא, עס איז א קלייניגקייט, און וואס וועט, און אויב ער וועט נישט וויסן דער גמרא, וועט, וועט אים פעלן עפעס. זיין אהבת התורה וועט זיין בשלימות סיי ווי סיי, תורה האט ער ליב, פונקט דעם שורה רח ל ביי יעקב איז דאס א שורה קטנה, תורה דאס נישט, אבער די מעשה איז אויף וואס איז תורה געבויט, נישט פון די אלע קליינע שורות, א מענטש וועט זיך פארנאנדערקלייבן וואס האט ער ליב פונקט, וואס איז גאנץ תורה, איין שורה מיט איין שורה מיט נאך א שורה מיט נאך א שורה מיט נאך א ווארט מיט נאך א ווארט מיט נאך א רשי און די אלע די אלע רשי'ס וואס מען האט זיך מען האט עפעס א שווערע צייט זיך אריינקריכן אין זיי, מען האט א שווערע צייט טאקע געפינען א. זיך פאראינטערעסירן מיט דעם, מיט א געשמאק, דאס איז די רייד, אוי דאס האט מען דאך ליב צום תורה, וועגן דעם, וועגן דעם רעדט זיך דאס, דאס איז דאך דער תורה, די פרטים, אויף דעם איז דאך די גאנצע מעשה געבויט. אבער לפועל, בשעת ס'איז דא דער דער רגש, דער רעג, די חג"ת, איז דאס צום תוכן הענין, צום כללות הענין. אבער די פועל ממש, די פועל ממש אלעמאל, איז פראסט, איך מיין צו זאגן פראסט אין פועל ממש הערט זיך נישט דעם נקודה, דעם תוכן, דעם רייכקייט פון דעם זאך, ס'איז א פועל ממש ס'איז א שורה, ס'איז א בלאט גמרא, ס'איז שווארצע אותיות, אבער שווארצע אותיות מיט א קעיס, מיט א דין, ס'איז א טרוקענע זאך, די פועל ממש איז אלעמאל טרוקן, דארף מען אנקומען צו חג"ת, אלעמאל איז אזוי, און על דרך זה בנוגע צו עבודת השם, אז די עבודת השם זאל זיך אויסדרוקן און ווירקן לפועל, יעדער איינער וויל דינען דעם אייבערשטן, וויל פארברענגען, רעדט מען וועגן דאווענען, חסידות איז מתאר וואס איז דאווענען, יעדער איד וואלט געוואלט דאווענען, מ'איז מתאר, אדער ווי חסידות מתאר וואס איז דאווענען, יעדער איינער וויל דאווענען, אבער בשעת בשעת מ'זעצט זיך אוועק ביים סידור לפועל און מ'דארף, און ס'איז דא, פועל ממש איז דא טעכנישע סטעפס אלעמאל, פועל ממש מיינט, פועל ממש בהגדרתו איז טעכניש, ס'איז א טעכנישע זאך, ס'איז דא, ס'איז דא, ס'איז א טעכנישע, א מינוט איז א טעכנישע זאך, טראכטן א מינוט, טראכטן צוויי מינוט, די רייכקייט זעט מען נישט אין די ערשטע סעקונדע, איז אויב די גאנצע זאך וואס, וואס, וואס, וואס שטופט מיר די, די, די, די, ווי מ'זאגט, די, די מאטיוועישן, וואס וואס דאס וואס ערוועקט מיר, דאס וואס שטופט מיר צו צו וועלן דאווענען, צו וועלן לערנען, צו וועלן אריינברענגען די נקודת החסידות, איז דער נקודת החסידות, איז דער רייכקייט פון חסידות, איז דער אור פון חסידות, איז בשעת ס'וועט קומען צו דאס אריינברענגען אין די פועל ממש, זע איך יעמאלט נישט די רייכקייט, זע יעמאלט יעמאלט זע איך נישט דעם אור. בשעת ס'וועט קומט צו אויפוועקן אינדערפרי זיבן אזייגער, יעמאלט זע איך נישט ווי מיט דעם פיר איך דורך די כוונה. נישט נישט איבער יעמאלט איז דא די גרעסטע שוועריקייט, יעמאלט איז דא די גרעסטע שוועריקייט דאס אריינברענגען דאס לפועל ממש, אט דארטן אין חסידות טאקע שטייט, דערפאר דארף זיין חוץ פון חג"ת איז דא א כח פון נה"י, דער כח פון נה"י איז אז א חוץ פון דעם וואס וואס מ'איז משקיע אין דעם רגש צו דעם ענין, דעם געשמאק אין דעם ענין, געפיל, א מענטש דארף האבן א עקשנות אין זיך, עפעס א הסכם אז איך פארבינד זיך מיט דעם.

איז אויב מען גייט מיט אזא מיט אזא מיט איז די ערשטע פֿינף מינוט נישט אזוי נוגע, די מיטעלסטע פֿינף מינוט איז נישט נוגע, עס קען זיך נישט נוגע די גאנצע, עס איז נישטא א גאנצע שעה, עס איז דא עס איז דא קלייניגקייטן, דאס איז דער דער דער כובד המשקל וואס מען דארף לייגן איז אויף די פרטים סוף כל סוף, איז די א פשוטע סדר, ווי די סדר וואס שטייט אין חסידות א א ס'אין היום יום שטייט, צו א שעה חסידות א וואך, כ'ווייס נישט פונקט דעם דעם. דעם דעם סדר צו א שעה חסידות א וואך צו צוויי שעה חסידות א וואך, אבער די די טעכנישע החלטות לפועל די זמנים איז זייער א איז זייער א איז א נקודה עפעס א א נקודה נחוצה אין דעם דאס איז איין זאך און א א צווייטע זאך די די גמרא בנוגע צו קרבן העצים איז דארטן רעדט זיך. וויל איך זאגן לחיים צו מען זאל ממשיך זיין רעדן, איך ווייס נישט וואס ווייס נישט וואס איז די איז איז די גמרא דארטן דא א מחלוקת דארטן איז דא א מחלוקת מצד וועמענס זכות איז טאקע געווען די וואס האבן געבראכט כ' אב וואס איז טאקע געווען זייער זכות מצד דוד צו מצד יואב וואס איז די מחלוקת דער רבי איז מסביר די מחלוקת איז דוד המלך שטייט אויף דוד און יואב'ן שטייט אז אז אויב דוד האט געקענט לערנען נאר דערפאר וואס יואב איז געגאנגען למלחמה, מצד דעם וואס יואב איז ווען יואב איז געווען על הצבא האט דוד המלך געקענט האט דוד המלך געקענט זיצן און לערנען, און דוד המלך'ס לערנען מצד דעם מצד דוד המלך'ס לערנען איז געווען יואב'ס כח אויף צו מנצח זיין במלחמה איז געווען מיט דוד המלך'ס לערנען.

און נישט סתם טון א זאך שלא לתועלת בשעת מען שטויסט זיך אן אויף דעם צורך, ווייל לכתחילה האבן זיי איינגעשטעלט זייער לעבן, זיי האבן געטראכט פאר כ' אב, זיי האבן געטראכט פארדעם אויף צו באזארגן אז זאל שפעטער זיין עצים, ס'איז זיי האבן לכתחילה אזוי געווען איינגעשטעלט זייער לעבן, ס'איז נישט געווען עפעס א איינמאליגע זאך, אזוי איז געווען איינגעשטעלט זייער לעבן, דעם אזא מין סארט הנהגה, און פון וואנען שטאמט עס, ס'איז דא צוויי דעות, וואס איז די זענען צוויי דעות, די צוויי דעות איז

און די גמרא זאגט אז דוד המלך איז מפיבושת מבייש פניו בהלכה, ער האט נישט געשעמט, ער האט נישט געשעמט פרעגן, נישט געשעמט מודה זיין אויף א טעות זיינע, דוד המלך האט געלערנט תורה בשפלות, די גמרא דערציילט אין ברכות, וואס סתם דרך אגב ס'איז אינטערעסאנט וואס ס'איז א נקודה השוה צווישן דעם רבי'ן מיט דעם רבי'נס פאטער אין דעם ענין אויכעט, לכאו' ביי גרויסע מענטשן צו גרויסע לומדים איז געפינט. א מענטש א מענטש א אמת'ער גדול איז האט ער זיין האט ער האט ער זיין לערנען ער איז נישט נישט אזוי מכבד נישט אזוי מתייחס בדרך ארץ צו אנדערע חיבורים בפרט חיבורים פון זיין תקופה צו ער איז א ביי רבי חיים איז כמעט נישטא אין זיין ספר ער זאל דערמאנען פון פון פון חיבורים פון אחרונים אין זיין ספר כמעט נישט א מענטש האט מחדש געווען א דרך הלימוד האט ער אין א אייגענעם דרך

ביי רבי לוי'קן איז עפעס אזוי ווי מיט א גרעסער שמחה אז ער האט מכוון געווען צום דף צום פשט פון רד"ל אין זהר, עפעס א גרעסער שמחה, ער האט מציין געווען ער האט מציין געווען אויכעט צו ספרים פון חיבורי קבלה וואס זענען געדרוקט געווארן ממש ממש בימיו אויכעט, ביים רבי'ן אויך אזוי אין די ליקוטי שיחות דער רבי איז מציין צו צו צו אלעמען, ס'איז נישטא קיין נישטא קיין חיבורים מחברים זענען געווען קלענער פאר זיי האבן זיי האבן זיי דרך ארץ געהאט פאר זיי.

וואס איז דער אויפטו פון לימוד התורה פון דוד המלך אין דעם אין דעם קאנטעקסט פון דעם פון יואב בן צרויה, א יואב בן צרויה געגאנגען למלחמה, ס'הייסט ווען האט דוד המלך וואס פאר א לימוד התורה האט פועל געווען אז אויף זיינע אייניקלעך אויף זיין משפחה אז זיי זאלן מקריב זיין די קרבן עצים, די לימוד התורה וואס ער האט געהאט בשעת יואב איז געגאנגען למלחמה, בשעת יואב איז געגאנגען למלחמה, עס טוט זיך א גאנצע מלחמה, און און מען גייט איינעמען גאנץ ארץ ישראל, וואס קען זיין א גרעסערע א גרעסערע פעולה א גרעסערע זאך פון איינעמען ארץ ישראל, איינעמען גאנץ ארץ ישראל, איינעמען ארץ ישראל און החרם תחרים און אוועק אוועק נעמען אלע אלע שונאים צו אידן, אויפטון מציל זיין גאנץ כלל ישראל, דאס איז דאס איז זיך גערעדט מלחמת השם פון יואב, און דוד המלך האט באותה שעה געזעסן און געלערנט, וואס וואס א מענטש א מענטש טוט זיך אויפן גאס טוט זיך א וועלט, אויפן גאס טוט זיך מען איז לוחם מלחמת השם. לוחם מלחמת השם מען איז מציל אידן און מען טוט אויף גדולות און נצורות, און א איד זיצט אין זיין ווינקל אין זיין בעיסמענט אין זיין שטיבל און ער זיצט און הארעוועט אין לערנען וואס וואס איז מצד איז איין שיטה פון די גמרא איז אז דאס איז די גרעסקייט די גרעסקייט איז בשעת יואב איז געגאנגען למלחמה דוד המלך אליין האט ער געזעסן און געלערנט ס'איז הגם אז ס'איז געווען גרעסער זאכן האבן זיך אויפגעטון בחוץ ער האט נישט געזוכט אויפטון גרעסער זאכן.

ער זוכט ניין ער זוכט נישט קיין תועלת נישט ער זוכט נישט פאר זיך ער איז מוותר אויף זיך פאר נישט איז בשעת וואו איז דער סימן אויף דעם בשעת ס'דא עפעס א מלחמה בחוץ און ס'טוט זיך גדולות ונצורות בחוץ און ער ווערט נישט נתפעל פון דעם און ער זיצט און לערנט איך זאג נישט איך מיין נישט ער זיצט און לערנט ווייל ער טראכט וועגן זיך ער טראכט און לערנט ער זיצט און לערנט פארן אייבערשטנ'ס וועגן. ער זוכט נישט אויפטון די גרעסקייטן, ער זוכט נישט אויפטון די גרעסערע זאכן, ער איז, ער טוט זיין עבודת השם אין זיין, אין די איינפאכע אופן, דאס איז איין שיטה, און א צווייטע שיטה איז פארקערט, א צווייטע ווארט איז פארקערט, דווקא יואב בן צרויה איז געווען דער וואס דורך זיין זכות האבן זיינע קינדער מקריב געווען קרבן העצים, וואס איז געווען די זכות פון יואב בן צרויה? ער איז אוועקגעגאנגען למלחמה, דאס איז אויך אן אויפטון.

נישט צוליב, נישט, נישט בכדי אז ער זאל עפעס האבן דערפון, אפילו נישט האבן אז מיט דעם, מיט זיין מעשה האט ער, האט ער, האט ער מצליח געווען, האט ער געראטעוועט די גאנצע וועלט, אז מיט זיין מעשה האט ער דורכגעפירט א גרויסקייט. און צי דאס דרוקט, אמאל קען זיך דאס אויסדרוקן אין דעם וואס ער לערנט אפילו בשעת ס'טוט זיך א מלחמה בחוץ. אמאל, אמאל, אמאל איז דא זמנים וואס דווקא אינעם זיצן און לערנען, יעמאלט ברענגט זיך ארויס ווי ער מוז טאקע נגד פארן אייבערשטנ'ס וועגן, נישט ער זאל עפעס אויפטון א גרעסקייט, אז ס'איז דא א מלחמה בחוץ און ס'רעדט זיך וועגן, און אף על פי כן האט ער איז ער איז ער איז ער שומר זיינע איז האט ער זיין זיין האט ער זיינע זאכן, וויאזוי דער רבי האט געמאנט פון די פון די שלוחים, די לעצטע כינוס אז זיי זאלן לערנען גאנץ ליקוטי תורה תורה אור פון די פרשת השבוע. דער כינוס השלוחים, דער לעצטער כינוס השלוחים תשנ"ב האט דער רבי געמאנט פון די שלוחים זאלן לערנען גאנץ לקוטי תורה תורה אור, איז א שליח ער האט איז ער האט זיין ער האט אחריות פון א גאנצע שטאט מיט מענטשן מיט מקורבים האט דער רבי געמאנט פון זיי זאלן לערנען גאנץ לקוטי תורה תורה אור יעדע שבת מיט פרשת השבוע עס נעמט זייער אסאך צייט און די צייט וואס ער געפינט זיך נישט ארום אידן וואס האבן עפעס א געשמאק אדער ער קען זיי עפעס איבערגעבן א ווארט וואס ער האט געלערנט לקוטי תורה און האט אליין נישט קיין צייט גוט דורכלערנען דעם לקוטי תורה אבער דאס דאס איז דאס איז דער דוד עוסק בתורה הגם אז יואב גייט למלחמה עס טוט זיך א מלחמה בחוץ מען האט גרעסערע זאכן צו אויפטון אין שטאט איז אמאל און וואו דריקט זיך אויס וואו דריקט זיך אויס דעם אוועקלייג צום אייבערשטן בשעת ער זעצט זיך אוועק לערנען תורה דוד המלך'ס קו ער זעצט זיך אוועק לערנען און ער גייט נישט למלחמה דווקא נישט למלחמה אמאל דעם גיין למלחמה איז אמאל איז דאס איז דאס טוט ער דאס ווייל ער וויל עפעס אויפטון א גרעסקייט, ער וויל עפעס אויפטון א גרעסקייט דערפאר טוט ער דאס, דאס איז נישט, דאס איז נישט, דאס איז נישט דער אמת'ער אוועקלייג צום אייבערשטן, ער טוט דאס ווייל ער וויל עפעס אויפטון א גרעסקייט, ער גייט, ער גייט, ער וויל עפעס מאכן א, עפעס א גרויסע מהפכה, דערפאר טוט ער דאס, איז סוף כל סוף וויל ער עפעס האבן דערפון, איז דווקא אמאל זיצן און לערנען בשעת ס'טוט זיך גרויסע מלחמות בחוץ, דעם דוד עוסק, אט דאס איז דער מעלה, דוד עוסק בתורה. און אמאל נישט אזוי אמאל, בשעת מען זיצט און מען לערנט, בשעת מען דארף גיין אויפן גאס און אויפטון מיט אנדערע, דאס איז דאס איז א איז נישט שטארק אין כללים, אנדערע איז זייער עיקר דעם דוד עוסק בתורה, און אנדערע איז זייער עיקר איז דעם יואב וואס ער גייט ארויס למלחמה, אבער דער נקודה דער נקודה כללית אין דעם איז, דעם דעם נקודה כללית וואס מען לערנט ארויס סיי פון דעם פון פונעם בעל הילולא פון זיין הנהגה, און וואס דער רבי האט זיך אויסגעדרוקט אין דעם, דאס איז געווען פון די הויפט די הויפט תביעות פון די פון די פון. פון די רביים, די הויפט תביעות איז א מענטש זאל זיין גרייט אוועקלייגן זיך, אוועקגעבן פון זיך, נישט לשם תועלת, נישט לשם עפעס אויפטון דערמיט, מ'רעדט נישט לשם תועלת, עפעס א גשמיות'דיגע תועלת, מ'רעדט לשם תועלת, מ'רעדט א תועלת פון חסידות, אפילו א תועלת פון חסידות, די תועלת פון חסידות איז ער וועט אוועקגעבן פון זיך אויף צו דורכפירן די כוונה העליונה, אויב ער זאל פילן אז ער האט עפעס דורכגעפירט די כוונה העליונה, ער זאל פילן אז מיט דעם וואס איך האב געטון האב איך עפעס. האבן עפעס געווען אידן וואס האבן געזאגט אז דער רבי דארף עפענען אפ עפעס א גרעסערע זאך און געווען גרייט געבן דעם רעבן די גאנצע געלט אבער אז דער דער מעשה וואס וואס געהערט לעצטנס די די ר' בערל ווייס פון קאליפארניע האט דערציילט אז ער איז געווען ביים רעבן סתם אינטערעסאנטע מעשה ווי ער דערציילט עס אז ער איז געווען ביים רעבן ער איז געווען א א גביר, ר' שמואל דוד רייטשיק האט אים געבראכט צום רעבין שמחת תורה די ערשטע מאל, געווען א פוילישער איד, כ'ווייס נישט וואספארא חוץ, אונגארישער, אקעי, על כל פנים האט ער, כ'ווייס נאר פון דעם מכתב וואס ער רעדט, איז.

וועגן דעם וואס מען האט גערעדט שמחת תורה, דער רבי האט אים געזאגט עפעס וועגן דעם נדבה, וועגן דעם פלעדזש, וועגן דעם וואס האט זיך גערעדט שמחת תורה, אזוי האט דער רבי דאן גערעדט וועגן דעם, וועגן דעם וואס האט זיך גערעדט שמחת תורה האט דער רבי עפעס געזאגט וועגן דעם, ער געדענקט נישט פונקט די פרטים, דערנאך האט אים דער רבי געזאגט, און וואס וואס וועסטו מיר געבן עפעס, וואס וועסטו מיר געבן, עפעס אזוי האט ער געזאגט, וואס איך גיב שוין אלעס, וואס.

הא? איבערלערנען נאכאמאל חזרה? הא? חז חז איז איז וואס איז די נקודה אין דעם? איז ער די הונדערט טויזנט דאלער וואס ער האט געגעבן האט ער געגעבן האט ער געווען זיכער אוודאי געווען שווער פאר אים צו געבן די געלט אבער לפועל האט ער געגעבן האט ער געווען שמחת תורה אין סעווען סעווענטי און ער האט געזען עפעס ער איז זייער נתפעל געווארן זייער נתרשם געווארן אויפגעהויבן געווארן וואס האט זיך פון אים, וואס האט ער די התעוררות אין פשטות, וואס האט דאס געפאדערט פון אים? דאס האט געפאדערט פון אים טון עפעס א גרויסקייט, געבן דעם א הונדערט טויזנט דאלער, טוט ער עפעס א גרויסקייט, ער האט געוואלט, דער רבי האט געהאט עפעס א כח המשיכה, א מענטש האט געוואלט זיין, האבן א חלק אין דעם, ער גיט דעם א הונדערט טויזנט דאלער, האט ער עפעס א חלק, וועט ער ווערן פון די מיוחסים ביים רעבן כביכול, וועט ווערן, איז דאס האט דער רבי נישט געזוכט. ס'איז דאס וואס דו גיסט, דאס וואס דו טוסט א גרויסקייט, דאס ווייל דו זוכסט, דו זוכסט עפעס אויפטון עפעס א גרעיסקייט, דו זוכסט האבן עפעס א שייכות מיט, נישט נישט דאס איז דער, דאס איז נישט נישט דא ליגט דער אמת, דער אמת ליגט אין אין אוועקלייגן זיך, וואס וועסטו מיר געבן איז די פאר בלעטער גמרא וואס דו וועסט לערנען, וואס אין דעם זעסטו נישט קיין גרעיסקייט, וואס וואס וועט דער ביזנעס מאן אויפטון אז ער וועט לערנען אסאך בלעטער גמרא, איך וועל אויפטון מיט דעם וואס איך וועל געבן דיר אסאך געלט וואס קען אויפבויען מוסדות, וואס וועסטו האבן פון מיינע גמרות,

נעמט ער איין טייל, נעמט ער איין טייל אין דעם גרויסן אויפטו, רוחניות'דיגער אויפטו וואס ער טוט. און ביים רעבען איז געווען, דאס הייסט, א שייכות מיטן רעבען איז, בשעת מ'איז זיך גרייט אוועק לייגן אן התפעלות, מיט דעם, פאר מיר וועסטו געבן, געבן, געבן א בלאט גמרא. און ביים רעבען איז געווען אמאל פארקערט אויכעט, איז געווען אמאל א איד פון לערנען האט דער רבי געמאנט פון אים, א איד פון לערנען זאל ער גיין, זאל ער גיין, גיין טון א קלייניגקייט אמאל, און.

איינער פון די גרעסטע עסקנים האט אים געזאגט, וואס וואס טוט ער דא? ער געדענקט אייער טאטן, איז געווען א גרויסער למדן, א גרויסער תלמיד חכם, שיעורים מיט די, וואס וואס וואס האט איר זיך אריינגעפירט מיט עסקנות און פאליטיק, גיי זיץ און לערן, יענער איז געווען א בעל פרנסה האט אים געזאגט, גיי עפן אויף א כולל, גיי לערנען, גיי, גיי און איך וועל שטיצן דעם כולל, וואס וואס פאטערט איר צייט מיט עסקנות און פאליטיק? דיין טאטע איז דאך געווען א איד פון לערנען. זאגט ער דאס האט אים זייער זייער דערנומען, דאס איז דער דא, און ער האט נישט קיין טאג האט נישט קיין נאכט ער איז פארהארעוועט און פאריאגט טאג און נאכט לויפט ער ארום אויפטון דעם זאך מיט יענער זאך מיט יענער זאך און ער איז פאריאגט און יענער זאגט אים ער האט אים אזוי אנגערירט אין דעם אין דעם אין דעם סאר ספאט ווי מען זאגט ער האט אים אנגערירט אזוי וואס וואס וואס וואס פאטערסטו צייט דיין טאטע איז דאך געווען דיין טאטע איז דאך געלעגן וואו מען דארף ליגן דו סתם דרייסט זיך ארום און פאטערסט צייט מיט פאליטיקה מיט עסקנות פיין כ'ווייס נישט צו ס'איז געווען א מנהג קבוע ביי אים אבער יענע מאל איז ער געפארן פאר דעם צוריק גיין אין ארץ ישראל האט ער געוואלט גיין צום רעבען זיין צו מנחה אין סעווען סעווענטי און זאגען דעם רעבען אז ער פארט איז ער געווען זעהר איבערראשט פון דעם וואס יענער גביר האט אים געזאגט און בשעת די גאנצע נסיעה פון מאנהעטען ביז ביז קראון הייטס ביז סעווען סעווענטי האט ער געהאט עפעס. עפעס א ויכוח אין זיך צו ער זאל טאקע, יענער יענער איז מבטיח, יענער זאגט אים צו אז ער איז גרייט אים שטיצן פאר צען יאר, אויפהאלטן א כולל פאר צען יאר, האט ער געטראכט עפעס ערנסט, וואס דארף איך זיך משוגע מאכן מיט די אלע נארישקייטן, עסקנות זאל ער טאקע אוועקגעבן די גאנצע עסקנות, טאקע זיך אוועקזעצן לערנען. דאס האט ער עפעס א גאנצע וועג האט ער געהאט עפעס א מלחמה פנימית אין זיך, א גאנצע געקומען אין סעווען סעווענטי איז געווען נאך מנחה.

און דער רבי האט עפעס געזאגט פאר געזונטערהייט, איך געדענק נישט פונקט דעם לשון פונקט, אבער פארן געזונט עפעס נישט, און ממשיך געווען גיין, דערנאך האט זיך דער רבי צוריק ארומגעדרייט צו אים, ארומגעדרייט צו אים, ער האט גארנישט נישט געזאגט צום רבי, דער רבי האט געזאגט פאר געזונטערהייט, ממשיך געווען גיין, דער רבי האט זיך א קער געטאן צו אים, און דער רבי האט אים געזאגט אז ס'איז דא א דעה אין ירושלמי אז עוסק בצרכי ציבור איז העכער פאר תלמוד תורה.

זיך אריין לייגען אין לערנען, אמאל איז געווען פארקערט, דער נקודה דער נקודה אין דעם איז, דעם די צוויי שיטות פון דוד מיט יואב איז נישט עפעס א א מחלוקת, דוד די די שיטה וואס האלט אז דער קרבן העצים שטאמט ווייל מען איז עוסק בתורה, צו ס'שטאמט מצד יואב בן צרויה, דער נקודה איז, אמאל א מענטש דארף דער נקודה איז אז אויף צו אנרירען דעם אמת דארף מען זיך אוועק לייגען אביסל. און נישט אז מען טוט עס ווייל מיט דעם פיל איך אז מיט דעם ווער איך פארבונדן מיטן אמת, איך טו מיט דעם ווער איך פארבונדן און מיט דעם, דאס דאס אליין עפעס אמאל מיט דעם אליין פארבינדט זיך נישט מיט דעם, זאג אמאל בשעת עס קומט אדער איז בנוגע צו לימוד החסידות איז איז איז זאג. חסידות איז א, איז א, אין גמרא איז אויך אזוי, נישט לאו דווקא חסידות, אמאל איז גרינגער הערן עפעס א, הערן עפעס א שיעור פון א, פון א, זאגן גמרא, הערן עפעס א שיעור פון א מגיד שיעור, זאגט, זאגט א געשמאקע בלאט גמרא, און ער זאגט עפעס א לומדות אויף דעם, ס'איז געשמאק צו הערן, אליין לערנען גמרא, אליין לערנען די גמרא איז אמאל האט מען עפעס א שווערע צייט מיט א טייטש, און אמאל, און די רייכקייט און די לומדות פון די רש"י זעט מען נישט, ס'איז עפעס א. א קשיא מיט א תירוץ, ס'איז א טרוקענע גמרא, און אמאל זעט מען נישט דעם, איז בעסער זיצן ביי א שיעור און הערן עפעס א טיפע רייד, ווי אליין קוועטשן זיך און גארנישט נישט האבן דערפון לכאורה, איז קיינמאל בעסער אין דעם שעה, און על דרך זה בנוגע צו חסידות אויכעט, א מענטש קען מיינען ביי זיך אז זיצן לערנען חסידות מיט א מגיד שיעור און פארשטיין עפעס, און איך ווייס וויפיל מען פארשטייט. געדענק אמאל איז געווען ביי ר' יואל'ן שיעור אין סעווען סעווענטי, ר' יואל גיט א שיעור פאר די בחורים, איז אמאל געווען האט זיך געדרייט ביים שיעור א יונגע בחור'ל, פופצן זעכצן יאר אלט, איז ר' יואל האט געזען אז אזא יונגע בחור'ל דרייט זיך ביים שיעור, האט ער אים געפרעגט נאכן שיעור צו ער האט פארשטאנען וואס מען האט גערעדט אין שיעור, האט דער בחור האט ער געענטפערט אביסל. ר' יואל האט אים געזאגט אז אלעס פארשטייט קיינער נישט, און אביסל פארשטייען אלע, איז זענען אלע אויף די זעלבע באט, זאגן מיר אז אלעס פארשטייט קיינער נישט, קיינער נישט, און אביסל פארשטייען אלע, איז א חסידות אמאל קען מען זיך איינרעדן אז הערן א שיעור, גאט גאט אז איך'ל לערנען דעם מאמר וועל איך עפעס ס'איז קבלה גארנישט נישט פארשטיין, איז וואס וואס וועל איך האבן דערפון, זיצן ביי א שיעור און הערן עפעס, אט דאס איז א תועלת. און אמאל דער נקודת החסידות, דער אור החסידות קען איינדרינגען און פועל זיין אסאך מער, דווקא בשעת מען זיצט אליין און מען לערנט, און מען זעט לאו דווקא דעם גרויסן געשמאק אין דעם לערנען, מען קוועטשט זיך לכאורה, מען פארשטייט נישט לכאורה, און דארטן דווקא וועט אנרירן דעם נקודה. דער נקודה איז, דעם פארבונד מיטן אייבערשטן איז לאו דווקא א זאך, איז לאו דווקא א מאמענט וואס מען פילט דערהייבן אין יענעם מאמענט,

דעם רבי'נס טאטנס ברודער איז געווען א איידעם ביי די ראדאצ. געווען א איידעם ביי די רד. ביים רבי'ן אין די רד"צ איז געווען עפעס א געהאט א חביבות אין די רד"צ. דער רבי האט אמאל אפאר מאל איבערגע'חזר'ט אז די רד"צ האט אמאל בשעת מען האט געדרוקט דעם ליקוטי תורה דפוס ווילנא האט די ראדאצ געווען עפעס נישט געווען צופרידן פון דעם.

די עיקר זאך איז אריינלייגן זיך אין דעם, די הארעוואניע אין דעם, דעם ברעכן זיך אין דעם, דער קאכן זיך אין דעם, דער פארשטיין צו דער געשמאק, נישט דאס איז דער, נישט דאס איז דער, נישט דאס איז דער זאך. דער פארבונד מיטן אמת ליגט נישט אין דעם, אין דעם וואס מיר פילן אז מען האט עפעס דערגרייכט, דעם, דעם געפיל אז מען האט עפעס דערגרייכט איז אמאל דאס, איז דאס, איז דאס, אמאל איז דאס היפך הענין, אמאל איז דאס, אמאל איז דאס די אייגענע מציאות, איך, איך האב עפעס דערגרייכט. איך האב עפעס דערגריכט איז עפעס א א מ'קען אנרירן דעם אמת איז בשעת מען פילט נישט זיך בשעת מען פילט נישט אז מען האט עפעס אויפגעטון מיט דעם מיט דעם דווקא האט מען האט מען האט מען רירט מען אן דעם אמת ס'דא אסאך מעשות מיט דעם בעל שם טוב וואס פארשידענע חסידים וואס וואס די רעבעס האט געזאגט צו זייערע תלמידים אז זיי וועלן האבן גילוי אליהו. שוין ס'איז געווען גילוי אליהו, ס'איז געקומען עפעס, אסאך מעשות איז פאראן אזעלכע, אז ס'איז געווען עפעס א פשוט'ער איד געקומען צו א ברית, פארשידענע זאכן, די חסידים האבן נישט געוואוסט ווער דער פשוט'ער איד איז, און שפעטער האט דער רבי זיי געזאגט דאס איז געווען אליהו הנביא, ס'איז דא פארשידענע מעשות אזעלכע, נאר דער מאמענט וואס א איד רירט אן דעם אמת, ער זעט עפעס א שטיקל אמת, לאו דווקא. און יעדער איינער טייטשט זיך עס אפ ווי מען איז זיך משער, ווי מען איז מתאר ביי זיך אז מען זעט עפעס א, אז ס'ווערט עפעס ליכטיג, אז ס'ווערט עפעס איידל און עפעס, לאו דווקא איז דאס אזוי, לאו דווקא איז דאס אזוי, אמאל איז דאס א, ס'עפעס א בראך וואס מען פילט נאר א בראך, מען פילט נאר א בראך, לאו דווקא איז דאס, און און דארטן דווקא רירט מען, קומט מען אן צו דעם נקודה, דאס איז א, איז בנוגע צו לימוד החסידות, אז מען דארף זיך אוועק, איך, איך, איך. מאן פון זיך, מאיזה סיבה שתהיה בין איך דער וואס רעדט, איך זאג אז אריינלייגן דעם דעם דעם דעם דעם חיות און דעם כח אויף לערנען אפילו בשעת מקפיד זיין טאקע אויף די טעכנישע אויף די טעכנישע זמנים און זיך אוועקזעצן לערנען אפילו בשעת לאו דווקא באותה שעה בשעת מ'לערנט זעט מען די הבנה אין דעם אפילו צו די געשמאק אין דעם אבער מ'דארף זיך אריינלייגן אין לערנען מיט א עקשנות, דאס איז דווקא דעם לחיים, לחיים.

האט אסאך מאל גערעדט סתם איך האט אז ח ו איז א ח ו איז איז איז זיכער די התחלה פון הכנה פון ראש השנה פון חודש אלול, ווייל שטייט אז, אינטערעסאנטע זאך, אבער שטייט אז ארבעים יום קודם יצירת הוולד איז יעמאלט איז יעמאלט איז מכריז מלמעלה יעמאלט הייבט זיך אן דעם סדר פון דעם לידת הוולד איז בנוגע צו לידת העולם צו ראש השנה לידת האדם ראש השנה די התחלה די ארבעים יום קודם יצירת הוולד איז דאס איז דאס כ"ף אב הגם אז פאר ששת ימי בראשית איז נישט געווען קיין זמן זמן איז דאך א מחודש אבער עס איז געווען עפעס א זמן פון תוהו שטייט אין כתבי אריז"ל אין זוהר שטייט עפעס א זמן פון תוהו פאראן איז כ"ף אב הייבט זיך שוין אן דעם די התחלה פון די הכנה פון חודש אלול, זאג איז חודש אלול איז א זמן פון וואס מען דארף א חודש התשובה, א חודש התשובה, א חודש א חודש הרחמים, די אייבערשטער זאל זיין א כתיבה וחתימה טובה, אזוי ווי די רבי האט אמאל אין די שטעט עפעס כ'ווייס נישט וואו ער שטייט, די רבי ברענגט פון ערגעץ וואו אז חמשה עשר באב איז גימטריא כתיבה וחתימה טובה, כ'האב נישט געמאכט דעם חשבון. זיין כתיבה וחתימה טובה אז מ'זאל כתיבה וחתימה טובה בפנימיות טאקע מ'זאל מאכן א חשבון ווי אזוי חודש החשבון חודש אלול שטייט זייער אסאך אין חסידות וועגן חשבון הנפש שטייט אז אז א גאנצע יאר איז נישט די זמן פאר מאכן א חשבון הנפש חשבון הנפש דארף מען מאכן מאכן יעדע טאג א חשבון וועט מען נישט קענען ארבעטן מ'דארף מאכן א חשבון איינמאל